א גוטן ערב שבת קודש פרשת בהעלותך, בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות דוד המלך זאגט אין תהילים ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה וואס איז עפעס שבעים שנה שבעים דאס איז די שבעת ימי הבנין דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט כי ששת ימים עשה השם את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש אלעס גייט ארום זיבן די גוים האבן אמאל געמיינט אז זיבן דאס איז סתם אזא טיערי, האבן זיי געמאכט א צען טאג א וואך'דיגע ארבעט, אין אדער ווארדס יעדע צען טאג איז צוריק גיין נאכאמאל, נאך זיבן טאג איז יעדער געוען געהארגעט, ס'האט נישט אויסגעארבעט, נאכדעם האבן זיי געמאכט א פינף טאג א וואך, אין פראנקרייך, און זיי האבן געזעהן ס'האט אויך נישט אויסגעארבעט, עט נאכקוקן אין של"ה הקדוש אין מסכת שבת, של"ה הקדוש האט, ער רופט עס מסכת שבת, ס'איז נישט אויפגעבויעט אויף די גמרא, מסכת שבת איז געבויעט אויפן שבת קודש, איז ברענגט ער דארטן. וויאזוי ס'ווערט צוטיילט, ס'קומט אראפ די שפע און ס'איז דווקא זעקס און ביי די זיבעטע איז שוין אן אור חוזר, דאס ברענגט נאכאמאל די כוחות צוריק צום מענטש אפילו בגשמיות אויכעט, נישט נאר ברוחניות. על כל פנים איז אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, ווייל דער מענטש. די עיקר לעבן, די קוואליטי אוו לייף איז זיבעציג. נאך זיבעציג אדער קרענקט ער שוין, אדער האט ער שוין נישט קיין תאוות, אדער ווערט ער שוין אביסל אויסגעוועפט. די עיקר באמת וואס דער אייבערשטער ווארט ביי עבודת השם איז ביז די זיבעציג, ווייל דעמאלטס איז דער מענטש ווי מען זאגט פול מיט יצר הרע און ער האט פריש בלוט און א פרישקייט. נאכדעם איז שוין אזוי, ווייסט ער באים ימים שאומרים אין לי בהם חפץ. יעצט די זיבעציג יאר, טאמער א מענטש האט זיך נישט אויפגעפירט ווי עס דארף צו זיין, אונז ווייס מיר אז אלע דריי קנויטן פון די רעכטע זייט האבן זיך געבויגן צו די מידל, און די אנדערע האבן זיך אויך געבויגן צו די מיטן, אלעס האט זיך געבויגן צו די מיטן, איז למעשה דאס מיינט אז אלעס. בייגט זיך צו די מיטן. דאס טייטש אזוי, אפילו ווען א מענטש האט זיך נישט אויפגעפירט ווי עס דארף צו זיין אין די יונגע יארן, ער האט געהאט א גרויסן יצר הרע, שפעטער וויל ער תשובה טון, ער הייבט אן צו ווערן ערליך, אויב פון די זעכציג ביז די זיבעציג טוט ער זיך אויפפירן גוט, איז נעמט עס דער אייבערשטער אן אזוי ווי אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות אז אלע לעמפלעך לייכטן אויף, ווייל דער אייבערשטער זעט אז דער מענטש האט געוואלט זיין גוט, איי ער איז נישט געווען גוט, ער האט געהאט א גרויסן יצר הרע. אבער ווען ס'שוואכט זיך אים שוין אפ דער יצר הרע וויל ער זיין גוט, און דאס איז ביים אייבערשטן אויך זייער חשוב. און דאס איז די ימי שנותינו בהם שבעים שנה וואס דוד המלך זאגט, א מענטש קען לעבן לענגער, נאר שבעים שנה דאס איז די ריכטיגע יארן. עניוועי, דער אייבערשטער דארף געבן א זכיה ווייל נישט יעדער דערלעבט עס, ווען איינער איז עובר אויף איסורי כריתות שטארבט ער פארדעם. ס'איז א מחלוקת צו ביי פופציג צו ביי זעכציג, וועגן דעם ווען איינער גייט אריין אין פופציג און ער גייט אריין אין זעכציג מאכט ער א שטיקל סעודת הודאה ווען ער גייט אריין אין זעכציג אז ער איז דורך פון פופציג ביז זעכציג און ביי זיבעציג מאכט ער א שטיקל סעודת הודאה אז ער איז דורך פון זעכציג ביז זיבעציג אבער דאס מיינט נישט אז ער האט נישט עובר געווען אין איסורי כריתות דאס מיינט אז דער אייבערשטער האט אים געגעבן מאריך אפיה וגבי דיליה ווייל ס'איז דא אסאך מאל, קודם כל ס'איז דא אין הייליגן רמבן א גאנצע אריכות וועגן דעם, פארוואס א רשע לעבט אמאל לענגער, דער אייבערשטער איז מאריך אף פאר אים, ס'איז צו א לאנגע אריכות יעצט אריינצוגיין, אבער על כל פנים טאמער דערלעבט ער עס יא, זאל ער זיין גליקליך. דאס איז דער מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. יעצט, איך וויל נישט מער צופיל מאריך זיין מיט דברי תורה, ווייל סוף כל סוף דאס איז געמאכט, קעגן פעדאפילים און מען דארף אסאך רעדן און צו דברי תורה מען וועט שוין נאך אנקומען פאר ימים טובים צו פאר אלול צו כדומה איך וויל יעצט רעדן זייער א וויכטיגן שמועס א יסודות'דיגן שמועס אויב עטס געדענקטס האב איך אייביג געזאגט מען זאל רעדן מיט די קינדער אפן מען זאל זיי ווייזן ווי מען טאר נישט אנרירן ווי ס'איז דא די ערוה פאר א יונגל ווי ס'איז דא פאר א מיידל ס'איז אן אות ברית קודש אבער מען טאר צו מען טאר נישט איז עס אן ערוה און ווי ס'איז דא די אחור דארטן ווי מען גייט אריין מאכן משכב זכר דאס קען מען מאכן אויך פאר א יונגל און פאר א מיידל, און ווי ס'דא די דדים ביי א מיידל, און מ'דארף עס ווייזן פאר די קינדער, יו פוינטעד טו איט ענד יו שאו דעם, נאר כ'האב ענק שוין געזאגט. מיט די אלע באלאוני'דיגע צניעות וואס עטס האטס אלץ אונז געלערנט אלע יארן, איז דאך אזוי פול אוו באלאוני, מיט דעם אלעם האט עטס אונטערגעברענגט די יוגנט, עטס האטס אונטערגעברענגט אלע דורות, סא איטס א שעים וואט יו דיד. סאו גייט עטץ יעצט אנהייבן א נייע מעשה? צניעות. עניוועי, מ'דארף רעדן דוגרי פוינט בלענק, דער איז נאטינג ראנג וויט דיס, מ'דארף רעדן פוינט בלענק, באט עניוועי, יעצט איז אזוי, האב איך דאך שוין געמיינט אז מ'האמיר געווינען די מערכה, ווייל מ'רעדט מיט די קינדער פוינט בלענק. נאכדעם זאג איך די צווייטע זאך, כ'האב אייביג געלערנט, ס'גייט דורך א שטיקל צייט, געבט מען א פרעג די קינד, ביי די וועי איז עניבאדי באדערינג יו? עניבאדי טאטשינג יו אנעפראפריעט? און שוין. סאו, אין ארץ ישראל ווען כ'האב געזאגט די דרשה, כ'האב עס געזאגט אין צפת, איז דעם נעקסטן אינדערפרי געקומען פערציג טאטעס אז מען האט געטאטשט זייערע קינדער. ס'איז געווען ביי הרב קעניג'ס צפת, ברסלב. ס'האט זיך איבערגעקערט די גאנצע שטאט, קנעפלמאכער איז אנטלאפן דער מנהל, און פארטיג. נאכדעם איז געווען נאך א מעשה אז ס'איז דא א פלאץ וואס ס'הייסט נחלאות, דארט האב איך אויך געזאגט א דרשה. יעצט איך זאג אייביג זאלסט צוויי דריי טאג לערנען קודם מיט די קינד, יו שוט געט קלאוס טו הים. למעשה אבער. די עלטערן ווערן זייער איגער און זיי האבן גראד געפרעגט די קינדער און די קינדער האבן גראד געזאגט יא, און מ'איז געקומען דערויף אז ס'איז געווען צוועלף מלמדים וואס זיי האבן געבאדערט די קינדער, עלף האט מען איינגעזעצט, דעם צוועלפטן מלמד האט מען נישט איינגעזעצט ווייל ער האט זיך געהאנגען, זיך גענומען דאס לעבן, אזוי ווי דא נעבעך געווען אין מאנסי דער בעלזער בחור. האכהייזער. עניוועי, ס'איז נישט קיין חילוק למעשה, מ'ווערט אבער געוואויר כסדר נייעס מיט נייעס מיט נייעס וואס איז אנבעליוועבל, ס'איז אינקרעדיבל. כ'האב די וואך באגעגנט איינעם, דערציילט ער מיר א מעשה אזוי, זיין זון לערנט אין א קעמפ, די קעמפ איז די זאלוינישע קעמפ ביי די יונגלעך, בקיצור דארט איז דא א מענטש וואס ער ארבעט דארט און ער. האט אפגעחזירט דאס יונגל רחמנא לצלן. איטס אנבעליוועבל. כ'קען נאך נישט געבן קיין נעמען ביקאוז איך האף נאך מיט אים אויפפיקן. סאו, בקיצור, למעשה איז ס'האט געדוירט צוויי מיט א האלבן יאר ביז איינמאל איז די מאמע געקומען וויזיטן דאס יונגל אין קעמפ. און דאס יונגל זאגט פאר די מאמע, ווייסט מאמי, דאס וואס דו זאגסט מיר אייביג מ'זאל נישט טאטשן דא און דאס קינד ווייזט וואו און מ'זאל נישט לאזן אונטן אריינשטופן אלעס, און מען זאל נישט לאזן אין מויל שטופן. זעסט מאמי דער יונגערמאן דארטן? זעסט? ער פארט דארטן מיט א סקוטער מיט א גאו קארט. און דאס יונגעל הייבט אן צו פארציילן פאר די מאמע פונקטליך וואס ער האט געטון. פונקטליך פונקטליך וואס ער האט געטון. ס'איז אזוי עקלדיג אז איך וויל עס אפילו נישט נאכזאגן אויפן האטליין. אבער למעשה. איז איטס אנבעליוועבל. בקיצור, און דאס יונגל געט א זאג פאר די מאמען, מאמי, איך קום יעצט צוריק דא אין קעמפ, איך האב מורא, ס'ציטערט אין מיר הענט און פיס, איך וויל שוין ארויסגיין פון דא. בקיצור, קודם די מאמע האט אים ארויסגענומען פון דארט און געשיקט אין אן אנדערע קעמפ. נאכדעם האט זיך אנגעהויבן א מעשה אז די מאמע האט געוואלט אז מ'זאל דעם יונגערמאן ארויסווארפן. זי איז מער ווי גערעכט.
טאקע מציל געווען מיין זון, אבער וואס איז מיט די אלע אנדערע? איז למעשה, צו מאכן א לאנגע מעשה קורץ. איז געגאנגען די מאמע און זי האט אנגעהויבן שטילערהייט צו ארבעטן. איז געגאנגען די קעמפ און זיי האבן אנגעהויבן צו ארבעטן פארקערט. זיי האבן געשיקט משפחה אפ אז טאמער מ'וועט נישט אויפהערן מיט די אלע זאכן העט מען ארויסווארפן אלע קינדער. איז יעצט ארבעט מיר אונז אז מ'זאל דאס ווי מ'זאגט נעמען קער פון. ביקאוז די טרעטס מוז דאך אויפהערן. יו העוו טו סטאפ. כ'האב אים געזאגט, די ערשטע מלחמה איז געווען צו ס'איז געשעהט צו נישט, דאס איז מען שוין דורך ס'איז געשעהט נאכדעם קומט אן די צווייטע מלחמה, צו מען מעג גיין צו די פאליס צו נישט, אויף דעם האט מען שוין אויכעט מחליט געווען אז מען מוז גיין, נאכדעם האט זיך דער דער לינקער אריינגעמישט און האט אנגעהויבן צו אפערן גרויס געלט, נו דאס איז שוין ווי מען זאגט א גרויסע פראבלעם, אז דוד שיע פרידמאן דער פאטאגרעפער האט געקענט רעיפן א מיידל אין די וואך פון איר חתונה און דער טאטע האט באקומען הונדערט אלפים אזוי זאגט מען, האט ער אים נישט איינגעזעצט. איך מיין, וואסערע א טאטע איז דאס? וואסערע א קינדער איז דאס וואס האסטו געלערנט דיינע קינדער צניעות אלע יארן? פארוואס האט זי געמוזט ווארטן ביז די צוואנציג ווען זי איז א כלה זי זאל קענען ארום הענגען מיט דוד שיען? זי האט דאך שוין געקענט ארום הענגען ביי א ביי די אכצן, נאכדעם ווען ס'איז קאנסענט. כ'מיין, אזא חזיר זאל א טאטע זיין? און יעצט, דער דין איז ווען א גר קומט זיך מגייר זיין, מוז מען אים מפריש זיין נײַנציק טאג. פארוואס? מ'זאל וויסן צי, ווי כדי הבחנה, צי דאס וואס זי גייט שוואנגערן, צי דאס איז. פון ווען זי איז געווען נאך א גויטע צו דאס איז שוין נזרע בקדישא דארף מען עס אפשיידן ניינציג טאג ווייל ניינציג טאג איז די צייט וואס מען דערקענט א קינד סאו וויל איך פארשטיין פארוואס האט דער איד געמאכט גראד חתונה דעמאלטס וואך פון וואנעט ווייסטו יעצט פון וועמען זי האט א בעיבי צו עס איז דוד שיע'ס בעיבי צו דאס איז דעם דעם אינגערמאנס בעיבי מיט וועם זי האט חתונה געהאט און דאס איז זייער זייער שרעקליך באט עניוועי. און דאס איז געווען די דריטע מלחמה, מען האט אידן איינגעקויפט פאר געלט. סא יעצט איז דא דא נאך א מורא'דיגע זאך, יעצט קומט די פערדע מלחמה, די פערדע מלחמה איז עדיוקעישן, מען דארף לערנען די קינדער, אבער אפילו ווען די לערנסט די קינד, האמיר זיך אונז יעצט געלערנט פון צענליגע פעלער, און די דאקטוירים זענען מסכים צו דעם, אז דאס קינד וועט סתם אזוי עס נאך נישט ארויסגעבן, וועגן דעם. איז זייער איינגעשטעלט, אפילו דו האסט שוין געזאגט פאר דיין זון זאל דיר זאגן אדער דיין טאכטער, באט וויי אר יו סאו שור אז זיי געבן דיר ארויס דעם אמת? און דאקטוירים זאגן אסאך מאל קען מען האלטן אזא סיקרעט זעכציג און זיבעציג יאר, און דאס האב איך יעצט געלערנט, די מאמע לערנט שוין דאס קינד פיר יאר, זי איז פון די גרויסע חסידים מיינע, זי הערט אויס, און זי האט אייביג געלערנט מיט אירע קינדער, און פון דעסטוועגן דאך, איר קינד האט געוויסט אז דער אין די קעמפ טוט מיט איר כל דבר אסור, און ער האט געוויסט אז זיין מאמע האט אים דאס געלערנט אז דאס טויג נישט, נאר ער האט געהאט נאך אן אפשען אז ער וועט קיינמאל נישט דערציילן זיין מאמע, אנטיל וואן פיין דעי האט דאס קינד באמערקט דעם חזר דעם הענדימען, און ממילא אז ער האט באמערקט דעם הענדימען איז אים די בלוט געגאנגען אין פנים און ער האט זיך פארלוירן און ער האט עס דערציילט פאר זיין מאמע. ווען מען פארלירט זיך נישט דערציילט ער עס איר נישט. הייבט זיך יעצט אן א מורא'דיגע קשיא, האו אר יו רילי שור דעט יור טשילדרען אר גיווינג יו די אינפארמעישאן און זיי האבן נישט מורא פאר די מענטשן וואס זיי טוען מיט זיי כל דבר אסור? יעצט בפשטות ס'איז געווען א מיטינג יעצט מיט אלע גרויסע דאקטוירים, איך האב זיי פארגעהאלטן די זאך, איז בפשטות האב איך פארגעשלאגן אז איך האלט אז פונקט ווי מען מאכט א פיזיקל עקזעם יעדעס יאר, דארף מען מיט קינדער מאכן יעדע פאר חדשים אן עקזעם. גייט צו א דאקטער, קאסט נאך פיר פינף הונדערט דאלער, א סייקייטריסט קאסט נאך דריי וויזיטס קאסט פופצן הונדערט דאלער, איטס ווארט עווערי פעני. האבן זיי געזאגט דאס איז א דזשיניעס עצה. ס'איז אנבעליוועבל. ס'איז ממש א דזשיניעס עצה. און איך האלט אז דער עולם דארף עס טון. ווייל עס זעהט זיך אויס אז די קינד איז נאכנישט אייביג רעדי צו עקספאוזן פאר זיין מאמע'ן אפילו ווען ער איז קלאוס מיט איר און אפילו זי האט אים אלעס געלערנט און געוויזן. דעי'ר נאט אלוועיס רעדי, קודם האבן זיי מורא פארן ווייל יענער איז אן אטאריטי, נאכדעם האבן זיי מורא אז אפשר וועט מען אים ארויסווארפן פון חדר ווייל זיי ווייסן דאך אויך וואס ס'גייט פאר, און ממילא האלט איך מען דארף נעמען די קינדער פאר אן עקזעם. לא מיבעיא אז מען זעהט עפעס א שינוי אין זיינע מארקס אדער אין זיין אויפירן אדער אין זיין לייגן אדער אין זיין אויפשטיין. דארף מען זיכער טוהן עפעס. נאר אפילו ווען מען זעהט גארנישט קיין שינוי, דארף מען אויך גיין אזוי ווי דו גייסט צו א דענטיסט פאר א טשעק אפ, אזוי ווי דו גייסט, די עלטערע מענטשען גייען פאר א הארט ספעשעליסט פאר א טשעק אפ, זיי גייען פאר אדער טינגס, דייעביטיס, די אלע זאכען וואס איז פארבינדען מיטן מענטש, די זעלבע דארף מען גיין מיט קינדער. סא האבן מיר יעצט געלערנט א מורא'דיגע זאך, און איך האב עס אויפגעברענגט פאר די גרויסע דאקטוירים,

צי איינער טאטשט זיך צי נישט און ער זאגט אים ניין ביסטו נאך נישט זיכער אז ס'איז אזוי אנלעס דו גייסט מיט רוטין טשעקאפס עווערי טרי מאנטס אר עווערי פאר מאנטס אר עווערי סיקס מאנטס ענד איף יור לויעל טו יור טשייד יו שוד דו איט. דעיס איז זייער א וויכטיגע זאך. יעצט וויל איך קודם צוריק קומען די הנהלה אין די קעמפ ווייסט ווער דאס איז? ס'איז אין זאניקא'ס קעמפ ביי די יונגלעך זיי מאכן זיך נישט וויסענדיג, זיי האבן שוין געשיקט מעסעדזשעס פאר די עלטערן באט ס'גייט זיין א מלחמה. איטס גאנא ביקאם א וואר. און די פאני טינג איז, אמאל פלעגט מען זיך אננעמען פאר רייכע מענטשן, ברוך מארדכע, איך ווייס נישט צו ער האט געלט צו נישט, ס'הייסט זיין זון האט געלט נעמט מען זיך אן ווייל יעדער וויל עסן אביסל פון דעם אוצר. דער מענטש איז אן ארעמער ארבייטער, ער האט נישט נישט קיין כבוד, נישט קיין געלט, נישט גארנישט. פארוואס זאל זיך הערשל ראזענבערג דוד זון מיט דוד'ן אננעמען פאר אזא מענטש? ס'איז אזוי וויכטיג זיין ארבעט? פארוואס זאל ער קענען זיצן דארטן יעצט שוין חדשים און צוגרייטן די קעמפ? דאס איז די גאנצע אישו און דער גאנצער גליק, כ'בין נאכנישט זיכער אז ער טאטשט קינדער צו ער טאטשט נישט יעצט גויים דא, ס'איז א נייע מעשה געווארן, מ'מוז זיך אננעמען פאר יעדן. ס'שטייט כל המרחם על האכזרים וסופו וועט ער זיין אן אכזר אויף רחמנים. יעדער נעמט זיך אן פאר יעדן, פארוואס ווייל ער ארבעט אין קעמפ? נא נא נא דאס טאר נישט אזוי אנגיין ווייטער. עניוועי. אויב עטס געדענקטס פאריגע וואך האב איך ענק געזאגט אז ס'דא א ישיבה. יסוד התורה סיניאר גערל סקול, איך האף נאר אז האלפערן איז נאכנישט דארטן א מנהל, עניוועי זיי האבן יעצט ארויסגעגעבן טשיילד פראטעקשן פאליסיס ווייל יעדער מוז ארויסגעבן, ענגלאנד האקט שטיקער, איז בקיצור קודם זאגן זיי.

קאנגרעגעישן. דאס מיינט אזוי, יא, אונז וועט מיר פראטעקטן דיינס א טאכטער, שור, און דיינס א זון, אבער נאר נאכדעם וואס מ'וועט קודם גיין צו די ראבינאט פון די יוניאן אוו ארטאדאקס היברו קאנגרעגעישנס. דאס האב איך ענק פארגעליינט פאריגע וואך צו פאר צוויי וואכן. יעצט, דאס איז די גרעסטע דזשאוק וואס ס'איז דא. ווייל דאס הייסט נאכאמאל מ'גייט צו די רבנים, און די רבנים גייען אלעס שטיל מאכן. יעצט, דאס איז געשריבן געווארן דורך מיסיס פינטער, ס'דא די פינטער'ס סקול, סאו מיסיס פינטער שרייבט עס אז מ'מוז גיין צו די רבנים, און די רבנים וועלן מאכן זיכער אז מ'וועט אריינברענגען אוטסייד העלפ, יא, מיסטראש, עניוועי, דעיס ווער ס'געדענקט איז געווען פאר אפאר וואכן צוריק, יעצט האלט מען שוין אפאר וואכן שפעטער, מ'ווערט דאך אלץ קלוגער. האלט מען דאך שוין אפאר וואכן שפעטער. איז געגאנגען אין די זעלבע ישיבה יסוד התורה און זיי האבן ארויסגעגעבן א בריוו. און די בריוו גיי איך ענק פארליינען בקיצור. וואס דאס איז געמאכט איז אז מ'זאל נאכאמאל טרייבען דעם עולם. איינער האט מיר אמאל מסביר געווען אפאר וואכן צוריק, דו ווייסט נאכדעם פארוואס זיי האבן זיך פארלייגט אויף דיין האטליין? כ'וועל מסביר זיין פארוואס. זיי האבן געזוכט א סקעיפגאוט פארוואס דער דור איז אזוי געפאלן. זיי מ'הייסט קען זיי זאגן דו האסט אויפגעקלערט דעם עולם און דו ביסט דער מנוול, ס'איז אבער ליידער נישט געלונגען, ווייל לאנג ביפאר דו האסט געהאט דעם האטליין, האבן שוין די מלמדים גע'חזר'ט מיט די קינדער, ממילא האבן זיי נישט געקענט גארנישט טון, דערפאר ווילן זיי יעצט אויסרייסן דעם אינטערנעט, זאגן סא איים געטרייט די בעסט, דער אינטערנעט האט געהארגעט אלעס, ווען ס'איז געווען די פראטעסט קעגן דעם אינטערנעט בין איך געשטאנען דרויסן מיט הונדערט קינדער, און מען האט פראטעסטירט לאנג ביפאר די אינטערנעט וואז היער, און יעדעס אינגל האט געשריגן, האט די רבי מיר אראפגעצויגן די הויזן, האט די רבי מיר געשטופט אין אחור, האט די רבי מיר געהייסן איך זאל אים מאכן מציצה בפה, זיי האבן אלע געשריגן, זיי האבן אלע געטראגן פאוסטערס, און מיידלעך זענען אויך דארט געווען, ווער ס'געדענקט עס. הערטס אויף מיט די באלאוני, זוכטס נישט קיין סקעיפגאוט, לאמיר פארעכטן, און לאמיר טון קאנסטראקשן, נאר צו דעם זענט עטץ נישט דא. עניוועי, איז די זעלבע חסידישע סקול יסוד התורה האט יעצט ארויסגעגעבן א גאנצן בריוו, און די בריוו איז געמאכט אז מען זאל מאכן זיכער אז מען שרייבט אונטער אז מען האט נישט קיין טעלעוויזשן, און מען האט נישט קיין אינטערנעט, און נאכדעם שטייט דא אזוי, כדי אז די קינד זאל מעגן באקומען א אידישן עדיוקעישן איז די טאטעס מוזן גיין אנגעטון בצניעות. ס'הייסט זיי טארן נישט גיין מיט קיין שרייעדיגע קאלערס, און אויכעט די קינדער אין סקול מוזן קומען בצניעות, מ'מוז אויכעט בעלאנגען צו א חריידישן סינעגאג, ס'הייסט דער טאטע מוז געהערן צו א חריידישן סינעגאג, ער מוז שבת קומען אלע דריי תפילות דאווענען, און יום טוב אויכעט, און ער מוז קומען דריי מאל א טאג אויכעט דאווענען, ס'טייטש, זעט אויס אז מ'מוז דאווענען מנחה גדולה אויכעט, מ'קען נישט דאווענען מנחה מעריב אינאיינעם. נאכדעם מוז מען אטענדן א געהעריגן שול און מען זאל זיין געהעריג אנגעטון מיט א הוט און מיט א רעקל, און נאכדעם געבן זיי אז מען זאל אונטערסיינען א בריוו, און אין דעם בריוו שטייט דיין נאמען, דיין ערשט נאמען מיט אלעם, און נאכדעם שטייט אזוי, די טאטע מאמע מוז אונטערשרייבן ווי מיט די חרידי קרייטיריע. עז פרעסקרייבד ביי די ראבינעט אוו יוניאן אוו ארטאדאקס היברו קאנגרעגעישאנס ענד איי וויל אינקלאוז א ריטען קאנפירמעישאן פראם מיי ראבינעט סא דער רב דארף אויך אינטערשרייבן זייער רב דארף אויך אינטערשרייבן אז זיי זענען ארטאדאקס שטייסט וואס דא גייט פאר און ווי נישט טאר מען נישט געבן פאר זיי קיין עדיוקעישאן אבער שנארן שנארן זיי געלט פון אלע מחללי שבתים כהאב ענק שוין געזאגט. די שענסטע שס וואס האט ארויסגעגעבן ווען קיינער האט נאכנישט ארויסגעגעבן א שס איז געווען שאטנשטיין וואס ער איז א מחלל שבת אזוי האט מען געשמועסט איך ווייס נישט צו נאך היינט אויכעט קען זיין ער האט שוין תשובה געטון אלע ישיבות האבן זיך געבויעט פון מחללי שבתים געלט כאטשיג מען האט איינגערעדט דעם סאטמארער רעבן אז ביי אים האט מען געבויעט נאר פון הייליג געלט. ס'איז אבער נישט אמת. מען האט גענומען געלט ווי מען האט געקענט. און אין סקווער האט מען אויך גענומען געלט ווי מען האט געקענט. זיי האבן זיך נאר איינגערעדט אז מען נעמט נישט קיין געלט פון פארחללי שבתים. אבער אנדערש קענסטו כמעט ווי נישט עקזיסטירן. עניוועי. יעצט שטייט דא אזוי. דער היים פון די אלע מיידלעך טאר נישט האבן קיין טעלעוויזשען אדער אימאפראפריעט מידיע. אלל פערענטס וויל אינשור דעט דער טשילדרען וויל נאט העוו עקסעס טו די אינטערנעט אר פראם עני אדער מידיע וויטש דו נאט מיט די סטריקט מארעל קרייטיריע אוו די חרדי קאמיוניטי. יעצט א מינוט, איך האב געמיינט אז מען שיקט אין סקול קינדער מען זאל זיי לערנען און די טיטשערס דארפן אויף דעם אכט געבן, יעצט ווער איך גאר געוואויר די עלטערן מוזן דאס ערלעדיגן, סאיז וואס זיי ווילן טון, זיי ווילן ארויף לייגן אלע שולד אויף די עלטערן, סאיז אזא דור סאיז אפגעפארן, די עלטערן האבן נישט געטון, די עלטערן קענען גארנישט טון, עטץ זענטס די מחנכים, שוין, נאכדעם שטייט דא ווייטער, מאדערס ענד גערלס. מאסט דרעס עט אלל טיימס אין אקארדענס וויט די סטריקט סטענדערד אוו צניעות, איך מיין אז מען דארף שוין אנהייבן איינצופירן אז מען זאל גיין מיט די צוגעדעקט אינגאנצן מיטן קאפ אויכעט, איך מיין דאס וואלט געווען די סטריקטעסטע פארעם אוו צניעות, און זיי עימען אויף דעם, זיי עימען צו מאכן פון די קינדער דזשיהאדס און זאלן אוועקגיין פון אידישקייט, עניוועי, יעצט פאדערס.

און נאכדעם האבן זיי שייטלס, סטאר נישט גיין, אראפציער ווי די שאלדער, און מען דארף אויכעט קוקן די הלכות אוטליינד ביי רב פאלק'ס ספר. זעהט אויס ס'איז געווען דארטן א רב רב פאלק וואס וואס ער האט געזאגט דאס מוז מען טוהן און אנדערש טאר מען נישט טוהן. פיין. קאלערס, מען טאר נישט ווערן קיין ברייט קאלערס, נעקליינס, אה בלוזעס און דזשאמפערס מוזן זיין ביז צו די שאלדער. די טאפ אוו די ספיין ענד דאונווארד די קאלער באון ענד בילאו אר קאווערד. שוין נאכדעם איז דא סליווס, מוז זיין ס'זאל קאווערן די עלבאו עט אלל טיימס. יעצט איך וויל זאגן מיטן בדרך כלל מיטן גאנצן בריוו בין איך צופרידן, ס'איז נישט דא די זאכן וואס ס'דארף נישט זיין, די איינציגע וואס מיך טוט מורא'דיג וויי פון דעם בריוו, ווייל זיי שרייבן אז טאמער וועט מען נישט איינהאלטן די זאכן מ'עט קומען וויזיטן אינדערהיים און מ'עט זעהן מ'האט די אלע זאכן, עט מען ארויסווארפן די קינדער פון סקול. יעצט איך וויל פרעגן, די אלע געלטער וואס די ישיבה יסוד התורה האט גענומען איז אויך געווען פון מענטשן וואס האבן נישט קיין טעלעוויזשענס אין שטוב? פארוואס צו נעמען געלט מעג מען יא, און ארויסווארפן א קינד פון חינוך איז מען מעג מען אויכעט? דאס פארשטיי איך נישט, און דאס איז די דאבל סטענדערדס וואס דא גייט פאר. יעצט די עיקר דאבל סטענדערט איז אז יסוד התורה גייט אונז הייסן אז אונז זאל מיר מוזן גיין קודם צו די ראבינאט, און אויף דעם האב איך שוין געשיקט אויף לאנדן דארטן ווי איך שיק צו דעם וואס ער גייט צו צו די גאווערמענט, און כהאב געזאגט מזאל דאס נישט דורכלאזן. טאמער לאזן זיי דאס דורך און זיי געבן א לייסענס די סקול זאל קענען ווייטער אנהאלטן, האבן זיי אונטערגעברענגט די דזשואיש נעישאן, און זיי פארשטייען דאס ווייל זיי ארבעטן מיט, זיי ווייסן זייער אסאך און זאגן זיי אלעס, און צוביסלעך קומט צו א פונקט ווי זיי לאזן זיך נישט. יעצט למעשה אין ענגלאנד אין די צייטונג האט די בריטיש גאווערמענט געמאכט קולות אויף דעם וואס דער בעלזער רבי מיטן. פי הקדוש, מיט די הייליגע קטנים, מיטן פי הקדוש, האט ארויסגעגעבן א באפעל אז מיידלעך און ווייבלעך טארן נישט דרייוון, ווייל טאמער זיי וועלן דרייוון, דעמאלטס עט מען זיי ארויסווארפן די קינדער, און ס'איז אונטערגעשריבן פון אלע דיינים, און די גאווערמענט האט עס געזען, און ס'איז צוגעקומען, האט געמאכט זיכער אז ס'קומט צו צו די גאווערמענט, יעצט דער אין בריטען די עדיוקעישאן סעקרעטערי ניקי מארגען. האט אזוי געלעשט אוט די זאך אז מען האט געמאכט אז פרויען זאלן נישט טארן דרייוון, זי האט עס געזאגט אין פאבליק אויף בי בי סי, זי האט געזאגט אונז עמיר דאס נישט טאלערירן און מען וועט דאס נישט צולאזן, און דאס האב איך אייביג געזאגט, אונז האבן זיך איינגערעדט אז דער גוי האט אונז געבן רעכטן מען זאל גיין צום גוי, צום גוי, מ'עט גיין צו דין תורה, צום גוי, ווען איך האב אייביג געזאגט מען דארף ארויסלאזן דעם גוי פון אידישקייט ווייל. ס'איז גוט אז מען לעבט אין א פרייע לאנד וואס דער גוי מישט זיך נישט, נישט זאלסטו אים נאך אריינשלעפן, קיינער האט מיך נישט דערהערט, און ס'איז געווארן א מחיה, און מ'איז געלאפן צו יעדע זאך צום גוי, יעצט לויפט יעדער צום גוי, און. איז אז אהרן און זלמן לייב מעגן זיצן ביים גוי טאג און נאכט, און ער איז דער גאנצער שולחן ערוך, להבדל, און פארוואס זאל מען אונז נישט מעגן דערציילן פארן גוי וואסערע רשעות מען טוט אפ מיט די סקול מאני וואס די גאווערמענט געט אויף דערפון אז מען זאל קענען עקזיסטירן?

כ'האב געוואלט פרעגן סאדיגערע רעבן, איך וויל אייך פרעגן, איר ווייסט דאך ביאן, ריזשין, סאדיגער, דאס איז אזאלכע מענטשן וואס האבן אלץ געלערנט סנגוריה פאר כלל ישראל, נישט אריינגעגאנגען אין די עניינים, דער שרול זאל אייך נישט אינגאנצן אראפפירן פון גלייכגעוויכט, איר זענט נישט א פאוער ווי שרול, איר זענט אן איידעלערער מענטש פון אים, לאזט אייך ארויס פון דעם. עניוועי, עטס געדענקט כ'האב אייך אייביג געזאגט אז מ'טאר נישט גיין. אין די מקווה, ווייל זייער אסאך מענטשן גייען אין די מקווה ווייל זיי דארטן געבן זיי זיך ארויס זייער סעקשועל דיזייערס, זיי קוקן אויף קינדער, זיי קומען, זיי דרייען זיך, און ס'איז זייער נישט גוט דאס. עניוועי, ס'איז דא יעצט א רב, א מאדערן ארטאדאקס רב, וואס ער איז ר' יאסעלע ראזענבלאט'ס אן אייניקל. עניוועי, וואס ער פלעגט טון איז, ער פלעגט נעמען קינדער אין א דזשים, און ער האט געשפילט מיט זיי רעקעט באל, און נאכדעם האט ער זיך געשאוערט לעבן זיי, און נאכדעם איז ער געגאנגען צו די סאונע, אלץ איז געווען אויסגעטון אינגאנצן, און נאכדעם האט ער געהאלטן אינמיטן רעדן מיט די קינדער, און ער האט מיט זיי גערעדט פון זייערע פראבלעמען, און פון אמונה, שטעל דיר פאר. בקיצור, זיי האבן געפילט זייער זייער אומבאקוועם, ווייל סוף כל סוף, ס'איז זייער זייער נישט באקוועם אזא זאך, קינדער, ס'איז נישט נאר ווען מ'טאטשט זיי פילן זיי נישט באקוועם, נאר ווען דו עקספאוזסט זיך פאר זיי און דו דרייסט זיך לעבן זיי, זיי פילן זיך זייער נישט באקוועם, און מ'וויל אים יעצט ארויסווארפן פון די שול, די ישיבה אוניווערסיטי פלעגט שיקן צו אים וועגן סמיכה, זיי האבן אים צוגענומען די אטאריטי, און די ראביניקעל קאונסיל אוו אמעריקע וויל אים אויכעט ארויסווארפן ווייל. ס'איז חזר'ישע זאכן. יעצט די שול, די ריווערדעיל דזשואיש סינעגאג איז איינע פון די שענסטע שולן וואס איז היינט דא, און זייער א רייכע שול. עניוועי, איך וויל אייך פרעגן יעצט א שאלה. אויב מען זעהט אז קינדער ווערן זייער זייער שטארק צעבראכן פון אזא זאך, מיינטס עטס נישט אז ווען א קינד גייט אין מקווה, יא, דו פארקויפסט טאקע אז דאס קינד דארף גיין, צו די מקווה, מיינסטו נישט אז ווען ס'קוקן דארטן חזירים אין די מקווה זיי זעצן זיך אראפ קוקן אויף דעם נאקעטן יונגל און זיי נעמען נישט אראפ די אויגן פון זיין ערווה, און אזוי ווי ס'איז געווען דא דער. דער משה שמיל זשופניק האט אמאל געפרעגט דעם משה עפשטיין ער איז געשטאנען ער האט יעדן באטראכט אריינגייענדיג אין מקווה זאגט ער זאג מיר משה דורכשניטליך איז דאך דא יעדער געמל'עט איז דא יעדער געמל'עט צו מ'דארף ברענגען א מוהל סאו ס'איז אנבעליוועבל וואס עטס כאפטס נישט וואסערע א געוואלדיגע סטרעס עטס לייגטס אויף דעם קינד, דאס קינד איז איניסענט, ער וויל נישט קיינער זאל אים באטאפקען און באקוקן, און ער וויל נישט קיינער זאל ווי מ'זאגט זיין נאנט צו אים, ער וויל זיך גיין זיין וועג, ער וויל נישט זיין אנדער די ספאטלייט אז יעדער זאל אויף אים קוקן, און למעשה טוט עטס מיט דעם א גאר א מורא'דיגע זאך, ס'איז אן עוולה שאין כמוה, איך זאג ענק נאכאמאל עטס טארטס נישט נעמען קינדער אין די מקווה. יעצט דער רב פלעגט אויך גיין אין סאונעס, ער פלעגט מיטנעמען יונגעלייט, און ס'איז געווען ממש ס'איז א אומגליק וואס דא גייט פאר, איז למעשה איז געקומען צו א פוינט וואו מ'האלט דעם מאן אויפזאגן ער האט יענע צרות יעצט, און אויך איז איך האב ענק שוין געזאגט ישיבה אוניווערסיטי האט געענדיגט מיט אים, פלעגן זיי פלעגן גיין צו זיין סינעגאג פאר סמיכה פראגרעמס פאר אינטערן פראגרעמס און זיי האבן אפגעשניטן מיט אים. וואס איז דאס נוגע פאר אונז? פאר אונז איז עס נוגע פאר איין זאך, אונז מוז מיר אבאכט געבן אויף אונזערע קינדער, אונז טאר מיר נישט שיקן א קינד אין א מקווה, דאס קינד ווערט א טארגעט און ער פילט זיך זייער פאני, שטעל דיר פאר דו קומסט אריין אין א שול און פלוצלינג די שול שטעלט זיך אפ פון דאווענען יעדער קוקט אויף דיר, יו וואד פיעל ווערי אוקווארד, די זעלבע פיעלט דאס קינד ווען דער חזיר קוקט אים נאך נאקעטערהייט, דזשאסט דאזענט פיעל קאמפארטעבל, מען רעדט שוין נישט פון טאטשן, טאטשן ברוך השם האט שוין אויסגעלערנט דעם עולם אז מען קען נישט טאטשן קיין קינדער, ס'איז געווען זייער סעיף ברוך השם גאנץ שבועות, מען קאלט מיך אפ, אבער מען רעדט שוין נישט פון טאטשן, מען רעדט פון ממש אפילו קוקן אויפן קינד. ס'איז דא א פויגל וואס הייסט ראה, מיטן קוק מאכט ער שוואנגער דעם בת זוג, ער קוקט נאר דערויף. קוקן איז א מורא'דיגע זאך, ס'איז א היזק ראיה. סאו איך וויל ענק בעטן א טובה, רבותי, מ'זאגט מיר אז ס'פעלט הונ- טויזענטער קינדער ערב שבת אונטער די בר מצוה, וויל איך ענק זאגן צוויי זאכן, קודם כל, נאך די בר מצוה דארף מען אויך נישט גיין אין מקווה. און נאך א זאך אז אפילו ס'פעלט טויזענטער קינדער איז עס נאכנישט קיין אקאמפלישמענט, ס'דארף. יעצט יעצט געדענק איך האב ענק פריער געזאגט אז ענגלאנד די גאווערמענט איז מורא'דיג ברוגז אויף דעם בריוו וואס דער פה קדוש די פה קדוש די די די די הייליגע יורין פונעם רעבן האט ארויסגעגעבן א באפעל אז מ'טאר נישט פרויען דרייוון האב איך ענק געזאגט אונז האבמיר געשיקט צו די ריכטיגע פלעצער אונז גיימיר זיך נישט לאזן מער דיס איז גענע העפט טו סטאפ. עניוועי, די, כ'האב ענק געזאגט אז מ'האט געזאגט פאר די גאווערמענט אז ס'איז א מורא'דיגע פארברעך, א מורא'דיגע פארברעך. עניוועי, די גאווערמענט איצט האט האט ארויסגעשיקט א בריוו, כ'האב עס יעצט באקומען, ס'הייסט האוז אוו קאמען, און דארטן שטייט אין דעם בריוו אזוי, איך שרייב א בריוו אז איך וויל זאגן פאר חסידות בעלז אז זייער עדיוקעישאן אינסטיטושענס הייסן אז פרויען טארן נישט דרייוון, זאלן זיי וויסן אז מען גייט צושפארן זייערע מוסדות פון מער נישט אנגיין די טעראר, מען גייט צושפארן מוסדות בעלז אויב. זיי וועלן ווייטער טעראריזירן אז פרויען טארן נישט דרייוון. יעצט, איך האב ענק שוין געזאגט, איך בין אויכעט צופרידן אז א פרוי זאל נישט דרייוון. איך טענה אבער אז דו האסט נישט קיין טרענספארטעישן און מען מוז טראגן די קינדער אין חדר, פארוואס זאל מען דארפן אנקומען צום רייז רוז ריז וואס וועט מטמא זיין די מאמעס פון די קינדער? סאו אז דו האסט חזירים און דו ווילסט זיי נישט ארויסווארפן, ליסען. יו העוו טו קאם אפ וויט א בעטער סעלושען דען ווי מ'איז ארויפגעקומען ביז יעצט. סאו דאס אז מ'גייט אסר'ן די פרויען צו דרייוון דאס גייט נישט געשעהן. נאו נאו. כ'האב ענק געזאגט. אונז האמיר ווי טעיק קעיר אוו עווריטינג דעט ווי העוו טו מיטן אייבערשטנ'ס הילף. און נישט נאר אין ענגלאנד דא אין אמעריקע אויכעט. דאס ארויסווארפן די אלע זאכן דאס וואס זיי האבן געשריבן יעצט. אז אים ארויסווארפן פון די מיידל סקול טאמער מ'וועט נישט גיין צניעות'דיג מיט די אלע זאכן, דאס איז אויך שוין אריין אין די גאווערמענט, ס'איז נאר א שאלה ווי לאנג ס' ווי שנעל ס'וועט דויערן אז די גאווערמענט זאל עקטן, און למעשה שרייבן זיי אז די לאו פראטעקטס אינדיווידזשועלס און יעדער איינער מעג דרייוון, און ס'איז נישט דא אזא מין זאך וואס עטץ קענטס אפשטעלן די אלע זאכן, יעצט שרייבן זיי אזוי פאר עני סקול טו דעניי א טשיילדס עדיוקעישאן אן די בעיסיקס דעט דעי וואר דריווען ביי די מאדער טו סקול,

אורדזשענט קלעסיפייס די לאו אין רילעישאנס טו דיס ענד עני רילעיטעד קעיס. אונטערגעשריבן גלארי די פירא מעמבער אוו פארלימענט אבער. די סעקאנד סטעפ איז אז מען גייט יעדן סטראשען שטילערהייט מ'וועט זאגן קענסט ברענגן דיין קינד אין חדר מ'וועט ארויסווארפן פאר דעם פאר יענעם יעצט האט מען אונז איבערגעגעבן פאר די גאווערמענט אז דאס גייט זיין נעקסט סטעפ וועסט רעדן וואטש ענד סי. סאו וואן דעי עמיר נאך האבן א נארמאלע קאמיוניטי. נישט דא קיין שום ריזען פארוואס א פרוי טאר נישט דרייוון, אין מאנסי מעג זי דרייוון מעג זי אין לונדון אויך דרייוון, דער פי הקדוש האט געזאגט אז נישט, ווער? דאס איז דער בעלזער רב בערעלע. זאל ער מאכן א פי, נישט קיין קדוש אקעי, זאל ער גיין אין בית כסא. שטותים מיט הבלים, די גאנצע חינוך וואס איז געווארן, אונז זעמיר נאך אינג ווי די אראבער. זעהט אויס זיי האבן אויך נישט קיין נארמאלע פירער זענען זיי געווארן דזשיהאד אונז האבן מיר אויך נישט קיין נארמאלע פירער זענען מיר אונז געווארן צודרייט אפאר משוגעים גייען פירן אונזער שטאט נע נע נע איטס נאט גאנע העפן דער פי הקדוש מען ברענגט פונעם פי הקדוש און יעדער איז מחיוב דאס צו ליידן פונעם פי הקדוש פי הקדוש מאכט חתונה לייק דער איז נאו ענד טו איט ער האט געבויעט פאר הונדערט פופציג טויזענט דאלער אין חיפה פאר זיין אייניקל א מקווה ער זאל נישט דארפן גיין מיט קיינעם אין מקווה ווייל ער האט זיך געזעהן וואס איז געשעהן מיט זיין זון. האט אים מאלעסטעד אין בית מדרש האט ער געהאט פארן א א שלאף צימער. עניוועי, ס'פארט גוט. יעצט, עטץ געדענקט כ'האב ענק פארציילט אז ס'איז דא איינער וואס מ'האט אים איינגעזעצט א ראביי, ראבייס, נאכאמאל די צרות מיט די ראבייס, עניוועי, מ'האט אים איינגעזעצט, ער הייסט סטיוו קארו. אזוי ווי ס'איז דא ר' יוסף קארו איז דא סטיוו קארו. בקיצור, מ'האט אים איינגעזעצט אז ער האט געהאלטן א מיידל אין די שויס און ער האט זי פון אונטן געטאפט, און נאכדעם האט ער נאך געגעבן א זאג אז ער האט זי וועגן דעם דארטן אנגעטאפט. ער האט זי געגעבן, ווי מ'רופט עס, א ספיריטשול, א רוחניות'דיגן קלענסינג טעקניק. העהעהה. אבער ראבייס, דעי יוז טו געט עוועי וויט סאטש גארבידזש, היינט לאזט מען זיך נישט פון זיי. עניוועי, קודם כל. אין די שול ווי ער איז שערי עזרא ספרדיק סינעגאג קאנגרעגעישאן האט מען אים שוין משלח געווען, קודם איז ער נישט דארט טוט זיך וואס טוט זיך, נאכדעם האט מען אים איינגעזעצט אין דזשעיל און ער איז ארויסגעקומען אויף בעיל, איז א קאפ אינעם די פאליס דעפארטמענט אין מיאמי ביעטש. האט געגעבן א נאמבער ס'הייסט טרי או פייוו פאר סעווען וואן טיפס, TIPS, און זיי ווילן אז ווער ס'האט נאך אויף אים אלעגעישאנס זאל קומען פאראויס ווייל דער איז א א ריעל וועקא. עניוועי, למעשה יעצט האט זיך אנגעריקט זיין ווייב און זיין ווייב זאגט אזוי אי ער איז און מיין מאן הלא אנכי אתונך איך בין דאך דיין אייזל איך בין דיין סעקס פארטנער, און איך גלייב נישט אז ער זאל האבן געטון אזא זאך, דאזענט סאונד לייק הים, און זי מודה אז ער האט דערציילט אז עפעס איז יא געווען האט ארויפגעזעצט די מיידל אבער ער האט נישט אנגעכאפט דארט באותו מקום און זי געגעבן א קלענסינג, נאר ער האט זי אויפן רוקן געלייגט זיין הענט פון אויבן ביז אראפ און ער איז אנגעקומען ביז אונטן. בקיצור. די מיידל איז אן עלף יעריג מיידל און ס'איז געווארן פרייליך אין די גאנצע שטאט ווייל די רבנים גייען זיך אויסלערנען דערס נאו ספעשל פריווילידזש קערעקטערס און וואט גאוס פאר וואן גאוס פאר אלל און דעס אראפצוברענגען די שקצים דעס האט געדויערט א גרויסע מלחמה מיט אסאך צייט. ס'איז דא יעצט א רב, א חשוב'ע רב פון ארץ ישראל, פון די עדה, וואס האט מיר געלאזט א מעסעדזש.

אזוי גערופענע פסק דין פון ר' וואלסער, א ישר כח. איר הערט, דאס איז שוין די היינטיגע רבנים, דאס איז שוין נאכן חרם זיבן אכט יאר, ס'האט זיך איבערגעדרייט. עניוועי, מיט די רבנים די קליפה, דאס איז געווען די שווערסטע קליפה זיך צו שלאגן, מיט די ערב רב, אפילו משה רבינו האט נישט געקענט מיט זיי, ער האט געליטן פון זיי גרויסע צרות, און די ערב רב זענען געווען די רבנים, אזוי זאגט דער זוהר הקדוש, די היינטיגע רבנים זענען די ערב רב. עניוועי. יעצט לאמיר נאכאמאל צוריק קומען צו אונזער אלטע זאך, כ'האב ענק געזאגט, דער עולם פארשטייט נישט, מען קען נישט מער וואוינען דא די פערדע דור, ודור רביעי ישובו הנה, מען וואוינט שוין דא די פערדע דור, ס'איז זייער שווער מיט דירות, קאלט מיך איינער אפ און ער לאזט מיר א מעסעדזש, איך וויל עטס זאלטס הערן. ר' נחום, איך זע איר האט די שטערקסטע מאכט, די מאמ, די גאנצע, יעדער איינער הערט פון אייך און איר זאגט איר, מען נעמט אן אייער מיינונג, איר קענט איר אין דירות זייער אסאך, איר קענט נעמען דזשערזי סיטי וואס מ'קען וואוינען דארט צען טויזענט מענטשן מיט, איר קענט, איר מוזט אסאך אויפטוהן, איך האלט איר וועט געבן דין וחשבון, איר רעדט נישט פון דעם יעדע וואך אויכעט. פיין, פעדעפיליא מוז מען רעדן, אבער דאס אז אידן קענען נישט חתונה מאכן און זיי קענען נישט לעבן, נאר די רבנים זאל זיך זיצן און פרעסן אונזער געלט,

מען האט מיך אמאל מכבד געווען איך זאל זאגן א דרשה אין א סעמינאר פאר מיידלעך, האב איך זיי געזאגט עטס ווייסט יעדע מיידל זאגט איך וויל וואוינען לעבן די מוטער, זאג איך און דו ווייסט וואס דאס מיינט? דאס מיינט אז דיין טאטע גייט א יאר אין גלות און ער גייט צוזאם נעמען געלט, און דו מיינסט דאך אוודאי אז מען ווארט אים אפ אין די וואלדארף אסטאריא, מען געבט אים א גרויסן פאלאץ און יעדער קומט זיך לויפן אים געבן דאס געלט, וויל איך דיר זאגן ניין. ער שפייעט בלוט ביז ער זעהט א דאלער, מען ווארפט אים ארויס, מען זאגט אים קום צוריק, און ער האט חשבונות, דא מוז ער גיין פארמיטאג, דא מוז ער גיין נאכמיטאג. דא ווערט ער נכשל מיט ריאות אסירות און אמאל מיט בעילות אסירות, ווייל אין מאנהעטן שטייען דאך די זונות און זיי זאגן קום אריין, און געלט האט ער דאך און ער האט נישט געארבעט דערויף. און דא ווערט ער נכשל, ער מוז עסן ביי עפעס אן אלטע קרובה וואס זי געבט נישט קיין כשר'ס צו עסן, ער מוז עסן ווי נישט ווערט ער פארשעמט,

און אפילו ווען ס'געשעהט יא האבן זיי געהאלטן ס'איז נישט עק וועלט, סך הכל מען טוט דאך שוין זעכציג יאר, אבער למעשה, איך זאג עס סארקעסטיקלי, חס ושלום, איך מיין ס'איז יא עק וועלט, איך זאג נאר, אבער למעשה דאס אז, אבער למעשה דאס אז ס'נישט דא ווי חתונה צו האבן דאס זעהט יעדער, און דאס אז די רבנים, זיי זענען רשעים, דער רב פון דושינסקי, ער האט פארן אויף קענארסי, האבן אים די עשירים אפגעשראקן, ניין גיי נישט ווייל דעמטס איז דא פאלן ריעל עסטעיט, העי, אונז זעמער אזוי ווי כצאן לטבח, יעדער טוט מיט אונז וואס מ'וויל, מ'דארף זיך אויסלאכן שטעלט ענק צאם פערציג פופציג חברים פון א כיתה אדער צוויי כיתות, פארט'ס אראפ וואוינען ווי מען קען, ער זאגט איך זאל אים הייסן דזשערזי סיטי, קודם ס'איז פול מיט שווארצע דארטן, כ'ווייס נישט צו דו מעגסט גיין מיט א מאשינגאן בייטאג, די גרעסטע זונות זענען דארט געווען אלע יארן, דאס איז די ארגסטע געגנט דזשערזי סיטי, און לעבן דעם עירפארט מיט די גאנצע זאך, ס'איז ס'איז נישט די בעסטע עניוועי, באט. אויב דו ווייסט פון אזא אדרעס, נעם צאם צוואַנציק און גיי, דאס איז סתם אז איך האב צו רעדן דערפון אויפן האטליין, דו ווילסט איך זאל פראמאוטן דזשערסי סיטי, איך פראמאוט נישט דזשערסי סיטי, איך פראמאוט דאון סאוט, און דאס דארף איך גיין צוויי סטעפס פארווערד, ווייל צו גיין איין סטעפ פארווערד, נעקסטן די די ענקערע קינדער וועט עטס אויך שוין נישט האבן ווי צו פלאצירן, ווייל דזשערסי סיטי ווערט פארנומען פול מיט אראבער, און פול מיט אלע מיני פאקיסטאנער. ס'איז נישט דא ווי צו גיין, סאו עווענטשעלי גאו טו סטעפס פארווערד, גיי אויף טעקסעס, גיי אויף פלעצער ווי ס'איז דא אסאך פלאץ, גיי אויף נארט קעראליינע, סאוט קעראליינע, גראדע אין טעקסעס, אזוי ווי דער אייבערשטער האט אפגעוואשן דעם מבול, האט ער פערציג טאג די וועלט, און פערציג טאג איז א שיעור מקווה, דאס זעלבע יעצט טעקסעס, עס איז אפגעוואשן האלב טעקסעס, עס איז פארפלאדעד געווארן, דאס איז אלץ ווייל דער אייבערשטער וויל אונז געבן א וועיקאפ קאל אז מען דארף אנהייבן אפצוהיטן,

כ'האב געטראפן א צייטונג פון פרידמאן, א די די צייטונג, די נאו די נייעס באריכט, וואס פאריאר ווען עזריאל איז געשטארבן האט ער אים באשריבן, כ'מיין ס'איז געווען פרשת בהעלותך פאריאר, און ער באשרייבט דארטן אז עזריאל איז געווען א שוחט ביי מילמארט, און נאכדעם האט ער האט מילמארט אים געהייסן זיין גבאי ביים רבי'ן זכרונו לברכה ביי רבינו יואל, און מילמארט האט אים ווייטער געגעבן א טשעק, יעדן וואך האט ער באקומען א טשעק, איך וויל וויסן צו איר ווייסט דאס, א גוטן באט.
שוין, איז וואס ווילסטו יעצט זאגן? איך האב זאג דאך די גאנצע צייט דאס. דער מילמארט האט אריינגעשטעלט א מענטש ביים רבי'ן ביי די טיר און מאכן זיכער אז וואס מ'האט א קאמפלעינט אויף די פלייש גייט נישט צו צום רבי'ן. איך האב דיר דאך שוין דערציילט די מעשה. ס'איז געווען א איד וואס האט אזוי געוואלט עפענען א לעבער פאבריק. ווי איך וויל עפענען א לעבער פאבריק, און ער האט געהייסן ר' שיק, ער איז געווען ר' לעזער שלמה דער מהראש, זיין טאטע, און ער איז אריין צום רעב און געפרעגט ווי קען זיין אויף יעדע חתונה דא מאי פאשטעט, דאס איז געווען א דעליקאטעסי, דאס איז געווען פארן עסן האט מען דאס געגעסן, שטאטס פיש איז דאס געווען, האט ער געפרעגט רעבע. די בהמות לעבער וועגט צוויי דריי פיר פונט, די בהמה וועגט זיבן אכט הונדערט פונט, העלפט ניצט מען נישט איז פיר הונדערט פונט, וויאזוי איז דאס אז ס'דא וויפיל מאי פאשטעט וואס מ'וויל, וויפיל לעבער? און די רבי איז געווארן רויט אין פנים ווייל די רבי האט געהאט דרך ארץ צו דעם רב שיק ווייל ער איז געווען אין ארץ ישראל האט אים די רבי איבערגעלאזט ראש ישיבה אין סאטמאר ישיבה אין ירושלים נאך פאר הרב משה אריה איז געקומען אויף אמעריקא האט די רבי גענומען ר' משה אריה האט די רבי אריינגערופן זריל זריל און זריל הערט אויס די קשיא, זאגט ער פאר אים, מיט ביידע הענט שאקלט ער זיך אזוי מיט דעם גראבן בויך, דער רבי האט נישט געהערט, רב שיק וויל עפענען א לעבער פאבריק וויל ער פסל'ען אונזערע. א יאר שפעטער האט ער נאך באקומען גריסן אז דער רבי זאגט, די ווייסט סארא אויסווארף דער רב שיק איז, ער האט געוואלט עפענען א לעבער פאבריק האט ער געפסל'ט אונזערע. דאס איז געווען זריל גליק, אונז ווייס מער, ער איז געווען דער מענטש וואס ער איז געזעסן ביים רעבן און ער האט פארקויפט דעם רעבן באלאוני אן ריי מיט מאסטערד און קעטשאפ און סאורקראוט, וואס דו האסט געוואלט האט ער פארקויפט פארן רעבן, און סאם האו האט דער רבי געהאט צו די מענטש א טראסט ווייל ער האט זיך אפגעגעבן, ער איז געזעסן זעקס טאג א וואך. און א חוץ איין נאכט פלעגט ער אהיים גיין מיטוואך נאכט צו ווערא ער האט זיך אפגעגעבן מיטן רעבן און די רעבן האט געפילט אז דאס איז ווי מען זאגט זיין ידיד ליטל דיד הי נאו אז ער איז געווען דער סמך מ ער איז געווען אין א גראבן בויך פון זריל גליק סאו יעצט קומט די יארצייט די האסט א פראבלעם אז מיל מארט האט אים געגעבן א טשעק דאס איז געווען געקויפט א מענטש ער זאל וואטשן די טיר פונעם רעבן. דעטס אלל איט וואס. יעצט גיי איך ענק זאגן א מורא'דיגע זאך. אפאר וואכן צוריק האב איך געזאגט א גאנצע דרשה אז נישט נאר ווער ס'איז א חזיר אליין אויף אים איז געזאגט לסוף מבקש כיכר לחם, נאר אפילו ווער ס'העלפט די חזירים איז אויך לסוף מבקש כיכר לחם. בקיצור. כ'האב דעמאלטס געזאגט אז ס'דא דער אייליש ענגלענדער, ער וועט נאך בלייבן א יורד אן ארעמאן, ווייל ער פירט א מחלוקת אן א פארוואס, סתם ער איז ברוגז אויפן בעלזער רב, ווייל בעלזער רב האט אים נישט געגעבן זיינע אלע משוגענע זאכן וואס ער האט געוואלט, זיינע פארלאנגונגען, האט ער געמאכט די מאכניווקער רעבן, געכאפט א איד מיט א לאנגע בארד און געזאגט דאס וועט זיין די רעבע, עניוועי, איז דא יעצט צוויי רעבעס, די מאכניווקער רעבע, מיטן בעלזער רב. ס'האט געדויערט צוואנציג יאר, מ'האט געבראכן פיס פאר דעם מיט פאר יענעם, מ'האט אמאל צובראכן די פיס פארן גאבן פונעם מאכניווקער רעבן, ר' משה טובי' דעם שטריימל מאכער. מ'האט געשלאגן זיך, מ'האט געקענט מיינען מ'שלאגט זיך אויף עפעס. אויף וואס האט מען זיך געשלאגן? ווייל עפעס א גביר האט נישט געהאט וואס צו טון מיטן געלט, האט ער פינאנצירט א מענטש. למעשה יעצט איז ער געקומען צו די חתונה פון בעלזער רב, און. מען האט שוין געהאט געשיקט שליחים, דעם בעלזער רב'ס זון א ר מרדכי וויל עניוועי נישט אויף אזא מחלוקת, ס'איז דאך סוף כל סוף ס'איז דאך זיינס ווי מען זאגט א פעטער, יא קאזין, וואטעווער איט איז, ס'איז נישט וויכטיג, די מעשה איז דא דא א גרויסער פאנטשער, דעם בעלזער רב'ס גבאי שמעון וואלף קליין, ער וויל מען זאל ווייטער האבן די מחלוקת, אבער דער בעלזער רב האט געמאכט שלום, האט אראפ געשיקט אויף ענגלאנד יעצט דעם פנחס פרידמאן דעם בעלזער רב'ס חבר, צו דעם בעלזער רב'ס רבי צו וואס, עניוועי. און ער איז געפארן מאכן א פשרה, און די פשרה זאגט אז זיי מעגן זיך רופן בעלז מאכניווקע, און בעלז רופט זיך בעלז אליין. אויף דעם האט מען זיך געשלאגן צוואנציג דרייסיג יאר. יעצט איך וויל ענק עפעס זאגן, עטס וועט אהער נעמען נײַנציק פראצענט פון אלע מחלוקת וואס איז געווען ביי כלל ישראל, און דאס איז געווען פאר שטותים מיט הבלים. ס'האט מיר דערציילט א איד. ער איז א מארמארישער פויער געווען, האט ער געזאגט נחום, ס'איז נישט געווען קיין ארבעט נאר א האלבן טאג, נאכמיטאג האט מען נישט געהאט וואס צו טון און מ'איז געגאנגען אין שול, מ'איז געווען הונגעריג, מ'איז געווען נערוועז, נישט געוואוסט וויאזוי מ'גייט אהיים זאגן דאס ווייב כ'האב נישט קיין געלט אויף שבת, האט מען זיך געשלאגן און געהארגעט, נײַנציק פראצענט מחלוקת איז דאס געווען, וואס איז געווען די מחלוקת קעגן מיר? וואס איז געווען די מחלוקת? אז זיי האבן נישט געוואלט אז מ'זאל געוואויר ווערן וויאזוי זיי זענען מטמא קינדער, און אזוי לאזט זיך אויס אלע מחלוקת ארום גארנישט האט זיך עס אויסגעלאזט. פארוואס האט זיך עס אויסגעלאזט? ווייל דער וויל זיך רופן בעלז מאכניווקע און דער וויל זיך רופן בעלז אליין, דעם האט מען זיך געדארפט אזויפיל יארן הרג'נען? נאר אז ס'געווען א משוגענער גביר אלי' שעל ענגלענדער האט עס געגאנגען די מחלוקת האב איך געשריגן אפאר וואכן צוריק אויפן האטליין ער וועט נאך ווערן א יורד מנכסיו פאר פירן א מחלוקת, ס'איז נישט קיין כבוד בית בעלז, איינער זאגט מיר אז ס'איז צוגעקומען צו אים דער האטליין און ער האט געזאגט ער גייט אויפהערן, ער איז מסכים צום שלום וואס מ'זאל נישט. אנטראגן איז ער מסכים, ער טענה'ט ער איז א תלמיד פון בעלזער רב, פונעם אלטן בעלזער רב, און קיינער קען אים נישט זאגן אז זיין שול טאר נישט הייסן בעלז, בעלז-מאכניווקע, ס'זאל זיין א שם לווי, בעלז-מאכניווקע, אבער קיינער קען אים נישט זאגן אז ער זאל זיך נישט רופן אזוי, און יעדער איז מסכים, און דאס איז א מורא'דיגע דורכברוך, ווייל איך האב געהאלטן אז דער אייליש וועט אויפהערן צו פיינענצירן אין בעלז-מאכניווקע, אז דו רופסט דיך עניוועי שוין בעלז, דו גייסט געבן די הענט פארן בעלזער רב, און דו ביסט שוין אונטערטעניג אונטער אים, וואס האב איך שוין פון דעם? דערווייל ניין, זעהט אויס ער ער זעהט אז ס'איז נישט גוט פאר אים, ער זעהט אז דאס טאר נישט אזוי זיין, די זעלבע איז מיט אהרן זלמן לייב, זיי שלאגן זיך יעצט אויף די ישיבה אין מאנרא, נאך א חילול השם, נאך אויסשוועמען געלט, און דערווייל נישט דא א טראפ כשר פלייש צו עסן אין גאנץ קרית יואל און אין גאנץ אמעריקע, דאס טוט דער בעל דבר, דערנאך וועלן זיך די אייניקלעך איבערבעטן ווייל זיי האלטן נישט ביים האלטן א מלחמה, ווייל אהרן האט נישט פארגינען זאליק'ן און זאליק האט נישט פארגינען אהרן'ען, און משה פרידמאן האט געוואלט מאכן געלט דא אביסל אינמיטן. עניוועי, סא ס'איז געווארן א גרויסע שלום אין בעלז, און הלוואי ווען ס'ווערט ווען א, הלוואי ווען ס'ווערט ווען נישט קיין מחלוקת, אבער עס איז געווארן מחלוקת, וואלט די מלחמה נישט געדארפט אנהאלטן אזוי לאנג. און די זעלבע איז געווען דא אויך מיטן סיגוטער, די רעבעצן האט אנגעדרייט די מחלוקת, און די זעלבע איז געווען מיטן קלויזענבארגער, ס'איז געווען, דארטן האבן עס אנגעדרייט די נאנטע פונעם רעבן, ס'איז געווען פאר גארנישט, ווייל קלויזענבארג האט שוין געהאט א שטיקל תלמוד תורה מיט א ישיבה מיט א מיידל סקול, און וואס זאל דען געווען וואס זאלט געווען נאך. און והא ראיה יעצט איז דא קלויזענבורג אויכעט און ס'שטערט נישט קיינעם, נאר וואס? דאס איז געווען סתם פיסטע קנאה שנאה וואס דער בעל דבר האט אריינגעברענגט אין די נאנטע מענטשן פונעם רבי'ן און זיי האבן אנגעדרייט דעם רבי'ן. קלויזענבורגער רב איז געפארן אויף ארץ ישראל און ער איז געגאנגען נעמען פון בן גוריון דארטן דעם גרויסן לאנד וואס ער האט גענומען, דאס איז געווען נאכדעם ווען מ'האט אים פון דא ארויסגעווארפן. ווייל ווען ער איז געפארן האט ער געשריגן איך וויל מיך מוסר'ן נפש אז מען זאל נישט רעדן עברית, ער האט געגעבן שווערע געלטער פאר חינוך הישן, פאר בית יעקב הישן, פאר בית לפליטות, יעדער ווייסט דאס, ר' פנחס עפשטיין איז געקומען ווען ער האט געעפנט אין נתניה זיינע מוסדות ווייל ער האט געגעבן געלט דא, נאר וואס עטס האטס אים צודרייט געמאכט, עטס האטס אים נאכגעלאפן, האט ער ענק געזאגט א פייג, איך בין אויך נישט קיין גאסן יונג, נאכנישט קיין קטלא קניא באגמא, דאס אלעס האט עטס פארלוירן, און די די גאנצע שיטה פונעם רעבן האט עטס פארלוירן פון טויזענטער מענטשן פאר ענקערע שלעגערייען, און איך בעט דעם עולם לאמיר אויפהערן מיט די מחלוקת, איט דאזענט פעי, קוק וואס איז געשעהן דא, זיך געשלאגן צוואנציג פינף און צוואנציג יאר מיט שמוציגע מחלוקת'ער אויף גארנישט, נישט אויף קיין ירושה נישט אויף גארנישט נאר בעלז מאכניווקע, צו בעלז אליין. אויף דעם האט זיך געלוינט אזויפיל געלט אויסצוגעבן? ווען עכן האט מועל געווען אינעם חרם איז געשטארבן דארטן שטייט אין פסוק שטייט זעקס און דרײַסיק מענטשן אבער למעשה איז נאר געשטארבן איינער יאיר בן מנשה וואס ער איז געווען פון די ראשי סנהדרין וואס איז געווען אזוי גרויס ווי זעקס און דרײַסיק די העלפט פון די סנהדרין אזוי ברענגט די גמרא איז ווען ס'איז געקומען די צייט ווען דער אייבערשטער האט מגלה געווען אז עכן האט מועל געווען אין חרם, האט ער גענומען דארט אן אזא אדרת שנער, אזא רביש מאנטל האט ער געגנבעט, ער האט געוואלט זיין א רבי, איז יהושע ווארפט עס אראפ פארן אייבערשטן, ער זאגט רבונו של עולם פארדעם האסטו געהארגעט אזא מענטש ווי יאיר בן מנשה, ס'האט זיך געלוינט? למעשה אבער דער אייבערשטער איז מלך במשפט יעמיד ארץ, אונז האבן מיר זיך געדארפט קריגן בעלז אזויפיל יארן, אויף וואס? בעלז מאכניווקע צו בעלז אליין? און אונז האבן מיר זיך געדארפט קריגן אזויפיל יארן מיטן סיגוטער? און אזויפיל יארן מיטן קלויזענבורגער, און מיט וועם האבן מיר זיך נישט געקריגט? מיט וועם האבן מיר זיך נישט געקריגט? מיטן וויזשניצער רבי'ן האבן מיר זיך געקריגט, האבן מיר אים נאכגעשריגן מיאוס'ע נעמען, און דאס איז געווען ר' חיים מאיר, נאכדעם איז נאך געקומען ר' משה'ל וואס ער איז געווען א מחותן, און דער סיגעטער האט אים געבעטן ער זאל קומען צו די חתונה, האט מען אים געשטויסן און געקאפעט, אונז האבן מיר אפאר פירער וואס זענען באמת באלאנגען אין משוגעים הייזער. ס'איז אזוי שיין ווען ס'איז מלכות שבמלכות וואס רעבעס קומען זיך צאם און מ'שלאגט זיך נישט און מ'געט זיך אפ כבוד איינער פארן צווייטן. מיך האט דער וויזשניצער רבי געשיקט דעמאלטס ווען דער סיגוטער האט זיך משדך געווען אין ארץ ישראל מיט ר' משה האט מיך דער אמרי חיים געשיקט איך זאל פרעגן דעם סיגוטער וואס איז דא קפידות און חומרות אין סאטמאר. קיצור בין איך אים געגאנגען פרעגן, מ'האט אים נישט אריינגעלאזט אין שיכון סאטמאר איז ער געקומען שלאפן אין שיכון וויזשניץ האט מען אים געגעבן א דירה פארן סיגוטער. על כל פנים האט מען געפרעגט וואס וואס זענען די קפידות האב איך אים געפרעגט האט ער געזאגט גארנישט נאר דער פעטער וויל נישט מען זאל אויפהייבן דעם חתן בין איך צוריק געגאנגען איך האב געזאגט פארן אמרי חיים אבער דער סיגוטער האט מיר געזאגט פרעג וואס איז אין וויזשניץ דא די קפידות האט דער רבי מיר צוריק באפוילן איך זאל אים זאגן ווען ס'איז דא איין קפידה אבער דאס מוז מען איינהאלטן די קפידה איז אז וואס דער מחותן איז מקפיד דאס גיימיר אונז טון וויאזוי דער מחותן וויל. דעם סיגוטער האט עס מורא'דיג געפאלען, קיינמאל נישט געהערט אזא שפראך, ער גייט שייגעץ, מניוול, חזר, רויטעלע מוישעלע, הי וואזענט איווען יוזד טו סאטש א איידלע שפראך. עניוועי, סאו דאס איז וואו דא האנדלט זיך יעצט. יעצט וועט מען זיך קריגן אויף אנדערע שטותים, און מי סאטמער, דער סאטמער, מי פאפא, דער פאפא, און פארטיג. דאס וועט אנברענגען נאך א דזשענערעישאן פול מיט מחלוקת, שטאטס מען זאל אריינברענגען די קינדער אהבת התורה און אהבת השם. איך געדענק איך האב ענק פארציילט פון א שול וואס האט געהייסן שערי תפילה וואס איז געווען דער דוד וויינבערגער וואס מען האט אים געכאפט מיט מיעסע זאכן, בקיצור ס'איז אין לארענס די שול, יעצט האבן זיי גענומען א נייעם רב וואס ער הייסט אורי אורליען, ער איז געווארן דער נייער רב, עיטי פאור פערסענט האבן געוואוט פארן אז הי איז וואוטעד אין, ברוך השם, ער וועט ארויסווארפן די אלטע חזירים. איך וואלט געוואלט זאגן נאך א אינטערעסאנטע נייעס אז אין טשיינע. איז געווען א טיטשער וואס האט מאלעסטעט אפאר יונגע קינדער, דריי פיר יעריגע קינדער, קליינע קינדער, בקיצור איר ווייסט וואסארא שטראף מ'האט זי געגעבן, יו וואונט בעליוו, זי געגעבן טויט שטראף, אזוי דארף מען טוהן, ווייל דו ווילסט טוהן טוה אלעס וואס דו ווילסט נאר נישט מיט קינדער, קינדער זענען נישט דיינע טויס, און קינדער זענען זייער פרעדזשיל. יעצט וועגן די טרייפענע פליישן, טוט זיך יעצט אין ארץ ישראל מורא'דיג אז די בגץ, בגץ, דאס איז דאך די גאווערמענט, די איזרעלי גאווערמענט האבן יעצט געהאט א גאנצע זאך וואס ס'טוט זיך וועגן די שחיטה וואס זיי האבן א מלחמה יעצט מיטן רב הראשי וועגן די פליישן מיט אלע זאכן וואס ס'גייט פאר ס'איז געווארן ממש א שרעק ס'איז צו א לאנגע זאך איך זאל אריינגיין מיט די אלע פרטים וואס מ'האט אויסגענומען זיך און וואס מ'האט נישט געפאלגט בקיצור די אונטערשטע שורה איז די מצב איז געפערליך, די מצב איז אז די אייגענע שוחטים וואס זיי שעכטן זאגן אז אלעס האט נבילות און טריפות און ס'איז א מורא'דיגע זאך די יוונים, דאס מיינט די וואס זיי ברענגען, נישט די יוונים, די וואס זיי ברענגען אריין, האבן געוויסע זאכן וואס זיי מעגן און וואס זיי טארן נישט, אבער אזוי ווי ס'איז געווען פאר יום טוב האט מען געטון כל דבר אסור, אלעס וואס מ'האט נאר געמעגט און וואס מ'האט נישט געטארט, און מ'האט אלעס געכאפט, איז במילא איז געווארן א גאנצע רידעריי. איך זאג ענק נאכאמאל רבותי, עט די ענד אוו די דעי זאלט איר וויסן ס'איז נישט דא קיין כשר פלייש, דעטס איט. ס'וועט נאך ארויסקומען ארגער און ארגער. נאר א שאד אז עטס האטס מיר נישט געגלייבט מיט יארן צוריק ווען כ'האב ענק געבעטן אז מ'זאל, ווי מ'זאגט, זיך אומקוקן און מ'זאל זען ס'זאל זיין כשר'ס. די רבנים מאכן פון אונז חוזק, זיי זאגן אונז איין זאך, זיי געבן א צווייטע זאך. דער שייגעץ דער מאגרעווער פרובירט אויף אלע פראנטן אריינצושטעלן צעטלעך אז ס'נאר געווען א קליינע מיסטעיק אז מ'האט נאר גענוצט די בעגס פון די קאמפעני פאזיטיוו. איך וויל דיך פרעגן, ס'איז א קליינע מיסטעיק צו נעמען טרייפות און כשר, זיי ליגן איינס לעבן ס'אנדערע. ווי קען מען אונז שוין גלייבן היינט ארויף און פארטיג. יעצט מ'ווארט די וואך העט ארויסקומען די גרינהאוז זיין משפט וויפיל ער באקומט און אזוי העט פארן די מצב ווייטער. אונז האמיר דא אויכעט אסאך נייעס וואס איך קען נאכנישט זאגן אבער מ'האפט בקרוב ס'עט ארויסקומען, כ'האב ענק שוין געזאגט אונז ארבעט מיר אז די גאנצע טשיילד סעקשועל אביוז זאל ארויסגיין פון די הענט פון די רבנים און פונעם דיסטריקט אטורני ווייל ס'איז ממש שרעקליך וואס גייט פאר און מ'הערט אונז שוין אויס. יא, מ'איז שוין קלאר וואס דא גייט פאר. גענומען אזא מענטש ווי מאליק און מ'האט עם געגעבן גארנישט, אפאר חדשים תפיסה, און געשטאנען דארטן דער גרויסער גאון דערשעוויץ און געזאגט און פאר מיין קליין ברוך מרדכי'ן גייסטו געבן דרייסיג יאר צו פיר יאר צו פינף יאר, ער האט געכאפט זעקס בחורים און ער האט נאר געכאפט און קלאמפערשטן צוויי. זיי זעען אז ס'איז פאלש די גאנצע זאך. און ס'איז דא נאך א זאך וואס איז זייער וויכטיג. דער טאמפסאן, ער מיינט אז אונז זעמער אלע בהמות. אונז זעמער נאר ליידער פאוערלעס ביז מען הערט אונז אויס. קיין בהמות זעמער אונז נישט. ס'איז געווען אמאל א מענטש אין א משוגעים הויז און ער האט געוואוסט וועלכע סטאקס צו קויפן אלעס. פרעגט אים איינער, סאו וואט אר יו דואינג היער? זאגט ער, דזשאסט ביקאוז איים סיק דאזענט מין דעט איים סטופיד. ער איז געגאנגען און ער האט געמאכט יעצט א מורא'דיגע מאוו, שטעל דיר פאר וואס ער האט געטון, ס'איז געווען דער וואס האט געפראסעקיוט די גאנצע צייט, ער האט פראסעקיוט נחמיה וועבערמאן, ער האט געהייסן קעווין אדאנעלד, פון די שטערקסטע פראסעקיוטערס, ער איז געגאנגען דער טאמפסאן ער האט דאך געזען אז דא איז גרויסע צרות, האט ער גענומען דעם פראסעקיוטער און ער האט אים געשטעלט אויף רעקעטס, רעקעטירינג, יעצט אדורך אנדערטהאלבן יאר, וואס ער איז אין רעקעטירינג איז ער דאך ארויסגעקומען מיט די אלע שייגעץ שטיק וואס איז געווען מיט ברוך מרדכי מיט די וויטנעסעס מ'האט געטראגן וויטנעסעס אויף ארץ ישראל מ'האט באצאלט די וויקטעמס מיט אלעם בקיצור האט ער יעצט געזאגט אז ער גייט צוריק לייגן אים צו סעקשול אביוז און ער קאלט אפ מיט א פרייד א וויקטעמס מאמען יו איטס סאו גוד איים בעק טו פייט סעקשול אביוז כ'ווייס נישט צו מיינט ער אז אונז זעמער בהמות צו ער איז טאקע אזא בהמה. טאמפסאן טוט דאס ווייל ער וויל ס'זאל דורכלויפן די צוויי יאר ס'זאל נישט זיין מער די סטעטשו אוו לימיטעישן און נאכדעם גייט מען נעמען ברוך מרדכי'ס קעיס און מ'גייט עס ארויסווארפן און אונז פייט מיר יעצט פאר דעם אונז זעהן מיר זיין שייגעץ שטיק ענד ווער גאנע פינפוינט עווריטינג דעטס גאוינג אן ער קען דאס נישט טוהן מער ס'הייסט ער שיפט אים ארום און יענער קאלט אפ די מאמע פון דעם וויקטעם. באלאוני מיט די גאנצע מעשה, זיי מיינען ווי מייט בי פאוערלעס באט ווער נאט סטופיד און אונז גיימער שרייען צו אלע צייטונגען יעדער גייט עס וויסן דער טאמפסאן וועט אראפגיין אין די היסטארי געפערליך דאס איז וואס זיי טוען און נאכדעם קאלט ער אפ די מאמען איים בעק עגען די האסט דאך געפראסעקיוטעט דעם מאליק אויכעט סאו וואס האמער פון דיר געהאט די האסט אויכעט נאר געטון וואס דיין באס האט דיר געהייסן טון ס'א שעם מיט די גאנצע סיסטעם אונז וויל מיר עס ארויס פון דארטן האבן ווי מער מיסטעיקס זיי מאכן און זיי מיינען אונז זעמיר בהמות אלס בעסער איז דאס פאר אונז. און נאכדעם ער זאגט איים בעק עגעין, דער טאטע פון דעם וואס האט איינגעזעצט דאסקאלאוויטשן האט נישט קיין מנוחה, מען רודפ'ט אים, זיין אייגענער טאטע איז א משוגענער און רודפ'ט אים, און דאס קינד גייט אין די גאס און מען רעדט נישט צו אים, ענדליך ער איז שוין גענוג אלט צו טרעפן א דזשאב האט מען אים געטראפן א דזשאב, מען וועט אים צאלן ווייניג אבער מען זאל אים האלטן אויפן דזשאב, ער איז געגאנגען מען האט אפגעקאלט דעם באלעבאסן, נעם ארויס דאס קינד פון דארטן אונז וויל מיר נישט ער זאל ארבעטן ביי א היימישן מענטש. דאס אלעס מעג מען, און איך האב א גרויסן גליק אז מ'האט צוריקגעברענגט יענעם פון רעקעטס, מ'האט אים געלייגט אין טשיילד מאלעסטינג. ס'וועט נעמען צייט באט דאס גייט זיך אויך אויפהערן. באט דאס רשעות וואס דא גייט פאר, ס'איז אנבעליוועבל. וואס האט דער טאטע געטון? ער האט נישט געטארט קומען זאגן אז מ'האט מאלעסטעד זיין זון פון א מעגא חזיר. דער משמרת הצניעות האט דאך שוין ארום געשריבן צעטלעך אויף דעם מיט יארן צוריק מיט א פיקטשער פון אים מ'זאל אים נישט אריינלאזן אין קיין מקווה. ער איז א גנב אויך. מען רעדט פון משמרת הצניעות האב איך מיך דערמאנט ס'איז דא א אינגערמאן, נישט קיין אינגערמאן, איז שוין מיין עידזש, אין די סיקסטי, און ער דאוונט אין א שול און ער טיילט לאליפאפס פאר קינדער, ס'איז זייער נישט גוט אבער ער האט עס געטון, ער האט נישט געטאטשט קיינעם, דער'ס נאו קאמפלעינטס אן אים, בקיצור קאלט אים אפ משמרת הצניעות אז דו גייסט נאך טיילן לאליפאפס וועמער דיך אונז אונטערברענגען. יעצט דער איז נישט קיין גרויסער עושר, האט אבער א ברודער א ביליאנער, דא אין ווילימסבורג וואוינט ער. קאלן זיי אים אפ, זאלסט וויסן דיין ברודער האט געטיילט לאליפאפס פאר קינדער און אונז גיימער ארויסגעבן צעטלעך מיאוס אויף אים, טאמער שיקסטו נישט אריין פאר משמרת הצניעות עפעס א סכום געלט וויפיל זיי האבן געבעטן. האט יענער געזאגט, איך וויל דיר זאגן נייעס, איך הער נחום ראזענבערג שוין צען יאר, איך ווייס פונקטליך ווער עטס זענט, ס'איז נישט דא משמרת הצניעות, ס'איז דא עקסטארשעניסטס און זאלסט וואטשן ווייל מיין פאון איז אויכעט געטעיפט. ס'איז א גרויסער מיליאנער, ס'איז מסתמא א ביליאנער, א האלבע ביליאנער. דאס איז נישט משמרת הצניעות, זיי מיינען זיי עקזיסטירן נאך, ניין זיי עקזיסטירן נישט. יעצט איך וויל מעורר זיין נאך אפאר קלייניקייטן, איינס איז ס'איז זייער א וויכטיגע זאך, ס'איז דא אין מאנסי איז דא א שאפינג סענטער, ס'איז דא א גראסערי ס'הייסט עווערגרין, און ס'איז דא א שאפינג סענטער ס'הייסט.

עס איז זייער פיינע אייזקרים, איך זאג נישט, עס איז דעלישעס, ס'האט אלע מינים, עס איז נישט גראדע אייזקרים זאגן זיי, האב זיי געפרעגט האבן זיי געזאגט ס'איז יאגערט, און אים קען מען זיך לייגן אזא וויפ, ס'איז א מחיה. נא, אז ס'האט א הכשר פון די התאחדות הרבנים קען איך דאך גארנישט טון, איך קען נישט זאגן קיין מיינונג, כ'מיין כאטשיג אונז ווייסן מיר דאך וואס התאחדות איז, אבער אידישע קינדער לויפן נאך נאכן הכשר, קען איך גארנישט זאגן. ס'איז אבער דא א שטיקל פראבלעם, איך בין געגאנגען.

האטליין, גיי איך אריין און איך זעה איך האב געציילט א מנין פרויען, ווייס איך איך בין דאך אן אבל, יעצט ווען מען זאל קענען דאווענען מיט פרויען אין א מנין וואלט איך געקענט זאגן א קדושה און א ברכי, א מנין פרויען האב איך געציילט, אלעס היימישע פרויען, מען זעהט זיי קומען פון מאנסי, פון סקווער, און פון אלל אווער, זיי גייען איינקויפן, ס'איז א שיינע גרויסע מאל דארטן, פאליסעידס, שוין, דער'ס נאטינג ראנג, זעה איך ווי די פרויען קויפן דארטן די יאגערט, די אייזקרים. און מען לעקט ס'גייט א מחיה, אן איידלע פרוי עסט עס מיט א לעפל און אן אנדערע לעקט עס. עניוועי, גיי איך צו צום אייגענטומער דארט, דער וואס ס'פארקויפט, און איך פרעג אים זאג מיר דאס איז אויכעט חלב ישראל? זאגט ער נאו דיס איז נאט איווען קאושער, דיס איז נאט קאושער, פרעג איך נו וואס הייסט פארוואס אין מאנסי יא?
זענען זיי מיר מסביר אז דאס איז א גרויסע טשעין, א מורא'דיגע גרויסע טשעין. און זייענדיג אזא גרויסע טשעין ווי ס'איז, האבן זיי אין מאנסי איינס וואס איז כשר, אבער דאס מיינט גארנישט אין ריאליטי וועגן כשרות, יעדע סטאר דארף אן עקסטער וואטשן, פונקט אזוי ווי ס'איז דא מקדאנעלדס איז אלעס טרייפע, יא, אין ארץ ישראל איז דא דריי פיר צו פינף מקדאנעלדס וואס האט א הכשר פון די רבנות, ס'איז דא אין מאנסי אויכעט עפעס א סטאר וואס איז א סעווען אילעווען וואס ער פארקויפט פרענקפורטערס, און לעבן דעם פארקויפט מען די טרייפענע פרענקפורטערס, מ'דארף זייער וואטשן. זאל נישט צוקומען צו קיין נגיעה, למשל אז דו בעטסט פון אים, דער גוי קומט אריין ער בעט א טרייפענעם פרענק, נאכדעם קומט אריין דער איד, ס'איז דארט דא א איד וואס ער סערווט גראדע, אבער ס'מאכט זיך דאך אלץ די אלע זאכן, דארט ווי מען פארקויפט כשר'ס און טרייפעס, עס טויג נישט, כ'ווייס יעדע אידישע פרוי ווייסט אז ביי איר אין קאך ווען נישט דאס וואס זי איז אזא שטרענגער הכשר וואלט אויך געווען דארט אייביג טרייפע, די קינדער קומען, ס'טוט זיך, מ'מאכט, עניוועי, די באטעם ליין איז דערגאנגען. אז דאס האט אינגאנצן נישט קיין הכשר, וויל איך פשוט מעורר זיין פארן עולם, דו גייסט איינקויפן, ס'איז פיינע אייזקרים, פיינע אייסעס, אלעס איז פיין, נאר ס'איז נישט כשר, דעטס אלל יו שוד נאו. יעצט דאס איז נישט א שאלה, ס'איז נישט קיין גוטער הכשר מיט די אלע פראבלעמען, ניין ניין, ס'איז אפן.

און נאכדעם האט ער איר אנגעהויבן צו פאטשקען און זי האט זיך אויפגערעגט, זי האט געזאגט איך האב געמיינט דו ביסט אן ערליכער מענטש, דו זאגסט אזויפיל טויזענטער שיעורים, דו גייסט מיך טאטשען? יור רואינינג מי! עניוועי, בקיצור האט זי איבערגעבעטן און זי גייט יעצט פאר טערעפי, קען זיין זי האט שוין געגרעדזשועט דעם טערעפיסט אבער פאר צוויי יאר צוריק איז זי נאך געגאנגען געהעריג, ענד איטס א לאנג פראסידזשער, טראסט מי, א מענטש וואס מען טראסט אים אזוין פיל ער זאל טאטשען, זייער ביטער. ער הייסט הרב עזריאל טויבער פון שלהבת. וועל, העוו א גוד טיים, ווילסט דיך באמת ענדזשויען מיט אן אלטן מענטש ווי עזריאל טויבער, ער מאכט יעצט אין די סוויס אלפס מאכט ער יעצט א שבתון, און מען קען מאכן רעזערוועישאנס, עס וועלן זיין גרויסע רעדנערס, סאו האסט א געלעגנהייט אויב דו האסט נישט מיט וועם צו גיין זינדיגן, עזריאל העט מיט דיר זינדיגן, און נאכן שיעור העסטו אים געבן א ווינק, און דו האסט א האטעל רום אין די סוויס אלפס מיט ארויסקוקן אויף די שיינע נאטור, וויאזוי אלעס זעהט דארט אויס. האסטו שוין מיט וועמען צו מאכן סעקס און לאוו? איך זאג דעם עולם אן רבותי מ'האמער אים צושטערט, ער האט געמאכט אין מאנטשעסטער מ'האמער עס צושטערט, איינער האט מיך אויסגעהערט, ער האט אפגעקאלט ער האט געוואלט וויסן וואס די ראיות זענען, האב איך אים קאנעקטעד צום דאקטער און דער דאקטער האט געזאגט יא איך געב טערעפי פאר א פרוי, פרעגט ער איר וויאזוי מעגסטו מיר דאס זאגן ס'איז דאך דא א היפא לאו מ'טאר נישט ארויסגעבן, זאגט זי זי האט מיר אונטערגעשריבן א צעטל אז איך מעג יעדן פארציילן ווייל קיינער זאל נישט נכשל ווערן, זעט דאס איז א ערליכע יעקע.

און ער גייט דא אויך מאכן, שטעל דיר פאר וואס ער גייט דא מאכן א מורא'דיגע זאך, הערט אויס וואס ער גייט מאכן, שמעו נא רבותי דיינים מומחים, ער גייט מאכן דא א שבתון אין די ראלי האטעל. יעצט, דאס וואלט מיך שוין נישט געהארט, פארוואס? ווייל כ'מאך א חשבון אז ס'גייען פופציג פרויען, און ס'איז אינגאנצן איבער די וויקענד, און דערמיטאג נאך זאגן דרשות, קען ער מטמא זיין דריי פרויען א נאכט, פיר פרויען א נאכט, כ'מיין וויפיל כח גברא האט דען א מענטש, אבער כדי ס'זאל זיין א פערפעקט סעט-אפ האט ער נאך צוגענומען נאך א חזיר אויך. עטץ געדענקט ס'איז געווען איינער יששכר געלבמאן הרב? יששכר געלבמאן ער האט געהאט א ישיבה פאר שוואכע בחורים, ס'איז דא א טאטע וואס האט אים געגעבן אין די צענדליגע טויזענטער דאלער, געגאנגען נאך געלט פאר אים, ער האט אים אליין געגעבן ווייל ער האט געהאט א שוואך יונגל דארט ביי אים אין ישיבה, ענד געס וואט? ער האט אים אזוי שטארק אויפגעהויבן אז ביי די דרייצן און ביי די פערצן האט ער שוין געוויסט וויאזוי מ'איז מוצא זרע ביד, ער האט שוין געוויסט וואס דאס הייסט מציצה בפה און ער האט געוויסט וואס דאס הייסט משכב זכר במלוא מלוא המילה.

אהה, איר ווילט וויסן? ער האט נישט נאר מיט איינעם געמאכט סעקס, ער האט געמאכט מיט א פאר. עניוועי, מען האט אים דעמאלטס אפגעשפארט, און זיין איידעם סופאוזינגלי האט עס איבערגענומען אז ער האט שוין נישט קיין שייכות דערמיט. ס'איז נישט קיין חילוק, כ'האב געהערט זאגן אז ער קומט נאך פון טיים טו טיים לערנען מיט די קינדער, לערנט ער נישט, אבער סעקס לערנט ער נאך אויס די יונגס. ס'הייסט, אים וואלט מען אויך געדארפט לייגן אין חרם, ער איז דאך ארגער פון מיר, איך האב נאר א האטליין וואס איך טאטש נישט און איך זע נישט קיינעם, האט מען מיך געלייגט אין חרם וואס זאל נישט האבן א שול ווי צו דאווען, און ער, שטעל דיר פאר ווי מען האלט מיר מיט אים, ער, אין די ישיבה האט ער געטוהן כל דבר אסור, און מען האט אים נישט געלייגט אין חרם, ער הייסט נאך הרב סוחר געלדמאן, און ער גייט יעצט זיין א שותף לדבר עבירה צו דעם זריאל טויבער אין די ראלי האטעל צו האבן א שבתון און געבן פרויען. זייער עקסייטמענט און ענדזשוימענט. איך וויל זאגן דעם עולם, מ'האמיר אים געשטערט אין יוראפ, מ'גיימיר אים שטערן דא אויכעט. דער מענטש מוז אויפהערן צו פרעדיגן פאר פרויען. דו ווילסט רעדן דרשות? נאו פראבלעם. יעדער קען רעדן דרשות. זעסט איך קען אויך רעדן דרשות, כאטשיג א שול ווי צו דאווענען האביך נישט, אבער דרשות קען איך רעדן. פארוואס זאל מען נישט קענען רעדן דרשות? אבער איין זאך, נישט פאר פרויען. ווילסט עס רעדן אויף א האטליין, ווילסט מאכן טעיפס, שלהבת, אלעס איז גוט, דו טארסט נישט קומען אין איי קאנטעקט מיט א פרוי, ביקאוז איינמאל וועסטו האבן א ירידה צו זאגן די פרוי קום ארויף איך וויל מיט דיר רעדן ביי מיר אין האטעל צימער, און דו גייסט איר געבן חיזוק, און דו גייסט איר טאטשן, און אז זי וועט נישט זיין גענוג ערליך ווי די יעקישע מיידל וואס כאטשיג זי איז געווען מיט איר אין א האטעל אליין, שי רען אוט, דעמאלטס איז די ענד אוו די דעי עט זיין בעילות אסורות אויך, און ווער ווייסט. וויפיל ס'איז שוין געווען. יעצט איך זאג אייביג אז שלמה המלך זאגט כל הבא על אשה זונה לסוף מבקש כיכר לחם זאג איך נישט נאר דער וואס ס'טוט עס נאר דער וואס איז א שותף לדבר עבירה אויכעט פיינענצירט געלט וכדומה למעשה וויל איך ענק זאגן ס'איז געווען א איד הרב שמשון פינקוס ער איז געווען א צדיק יסוד עולם ער האט געמאכט שיינע ספרים נפש שמשון ער האט גערעדט וועגן תפילה וועגן כח התפילה ער איז געווען א א א משפיע אין כלל כבר חסידים. ער איז געווען א מורא'דיגער מענטש. ער איז אוועק ערב פסח אין א קאר עקסידענט, ער האט מיטגענומען א זיבעצן יעריגע טאכטער, זיי זענען געהארגעט געווארן, און ער איז געקומען פון א דרשה. איז די זעלבע זאך, יעדער פרעגט א קשיא, רבונו של עולם, וויי? תירוץ איז, ווייל דו קענסט נישט דעם גאנצן מענטש. כ'האב אייך שוין געזאגט, דער חפץ חיים זאגט אז דו מוזט קענען דעם גאנצן מענטש, וכל אשר לרעך. איינער האט קינדער, האט ער נישט געלט, איינער האט געלט, האט ער א קראנקע פרוי, יעדע זאך וכו', איטס א פעקעדזש דיעל. שמשון פינקוס פלעגט קומען אויף אמעריקע אפאר מאל א יאר, און ער פלעגט דרש'ענען פאר שלהבת אין ניו דזשערסי ערגעץ אין א האטעל אמאל דא אמאל דארט. איך האב שוין א חשד צו זאגן אז ער האט גענוצט שמשון פינקוס אלס זיין פראנט ראנער וואס יענער האט געהייסן א צדיק, און אין די האטעלן. האט זריאל טויבער געפאטשקעט פרויען אויך, און ממילא האט ער נעבעך באצאלט די פרייז, ווייל דער אייבישטער ווען ער נעמט נעמט ער א גוטס, אזוי שטייט דודי ירד לגנו ללקוט שושנים, דער אייבישטער נעמט רויזן, האט ער נעבעך צוגענומען דעם שותף לדבר עבירה וואס ער האט אפילו נישט געוויסט אז זריאל טוט דאס אונטער זיין רוקן, און ער האט אים נעבעך געהארגעט מיט אזא מיתה, א מיתה ווי חנק, דערהרגעט געווארן אין די קאר. און ער מיט א טאכטער א מיידל איז האט מען נישט זוכה געווען חתונה צו האבן, סאו רבותי איך וויל ענק בעטן, זריאל טויבער טאר נישט רעדן פאר פרויען, באמת טאר קיינער נישט רעדן, די איינציגע ווער ס'מעג רעדן איז איין מענטש אין די גאנצע וועלט וואס ער מעג רעדן פאר פרויען, טאמער קען ער, איז א טויטער, ווייל א טויטער האט שוין נישט קיין יצר הרע, ווען נישט משה רבינו ווען ער האט געלעבט האט ער פונקט אזוי נישט געטארט רעדן צו פרויען, און ער פונקט אזוי נישט געטארט קוקן אויף פרויען.

סיום קאלאונס האט אוועקגעשמעקט א דיים א דאזן, און ער זעצט זיך לעבן מתיא בן חרש, ער וויל פרעגן א שאלה, וויל פרעגן א מעשה, א שאלה אויף א בדיקה. בקיצור, דער מתיא בן חרש האט געזען אז דאס מיינט נישט קיין שאלה, דאס מיינט צו טאטשן, און טאטשן איז דאך אויכעט א לאו שיש בו כריתות און יש בו סקילה, אן אשת איש. בקיצור, ער האט זיך מיישב געווען, ער האט געזען אז ער הייבט אן דא אריינצופאלן.
איז ער צוגעגאנגען צום אויוון האט ער ארויסגענומען צוויי ברענעדיגע קוילן און האט זיך אויסגעברענט ביידע אויגן. איך וויל נישט נכשל ווערן. כ'שוין געלעבט אזויפיל יארן ווי אן ערליכער איד, כ'וועל שוין ענדיגן מיין לעבן ווי אן ערליכער איד. ברענגט די גמרא אז דער סמך מם איז צאמגעפאלן, ער האט גע'חלש'ט, ער האט נישט געגלייבט אז א איד קען טון אזא מסירות נפש. ס'איז אנבעליוועבל. קען דאך אוועקלויפן. ער אין ניין ער האט זיך אויסגעברענט איך וויל נישט נכשל ווערן. האט דער אייבערשטער געווינקען פאר מלאך רפאל. גיי הייל אויס זיינע צוויי אויגן, און אזוי האט מתיא בן חרש געהאט צוויי הייליגע אויגן וואס מלאך מיכאל האט זיי אויסגעהיילט. איז מתיא בן חרש איז געווען פון די גרויסע תנאים אז דער אייבערשטער האט שטאלצירט מיט אים איך האב נישט אזא צדיק אויף די וועלט געהערט וואס דא טוט זיך נישט קיין חיידרי עם כל זה מיט די גאנצע גליקן מיט די גאנצע זאך הערט וואס דא איז געווען הערט איז דער אייבערשטער האט געזאגט פרואוו אים אויס און ווען נישט דאס וואס ער טוט די געוואלדיגע זאך אז ער ברענט זיך אויס די אויגן וואלט ער געקענט נכשל ווערן. זעהן מיר פון דעם אז קיינער איז נישט אמיונט קעגן פרויען, תאוות נשים, קיינער איז נישט אמיונט, און מען איז אויך נישט אמיונט קעגן זכרים, סאו יו העוו טו וואטש יור סעלף. איך רעד אויך שפעטער, איך וויל נאר צולייגן אביסל, איך רעד שפעטער אז יאסעלע ראזענבלאט האט אן אייניקל, ס'איז איינער פון די גרעסטע רבנים, ארטאדאקסישע פרומע רבנים אין די וועסט סייד, און ער פלעגט גיין מיט קינדער אין סאונעס, און ער פלעגט ליב האבן צו רעדן מיט זיי נאקעטערהייט, און איך בין מסביר אז מ'זאל נישט לאזן קינדער גיין אין מקווה, איז למעשה האב איך יעצט געליינט אין די העדליין קאורט סיסטעם אז די בראנקס די עי וויל אים יעצט אינוועסטיגעיטן ווייל ווי ס'זעהט זיך אויס איז דא מער ווי קאמפלעינס אז ער האט גערעדט מיט קינדער נאקעטערהייט נאר ער האט אויך געפאטשקעט. די דעוועלאפמענטס אר ברעיקינג אפ נאו און ס'גייט ווערן לעבעדיג. כ'האב אויך געהאט א אינטערוויו די וואך אויף רעדיא סטעישאן סיקס טווענטי, ס'איז געווען א צוויי שאה'דיגע אינטערוויו, כ'האף עס ארויפצולייגן נעקסטע וואך ווען כ'וועל באקומען די הקלטה, ווען כ'וועל באקומען די רעקארדינג, און ס'איז געווען זייער סוקסעספול, און ס'איז דארטן געווען נאך מענטשן אויכעט בשעת כ'האב גערעדט, און ס'איז מורא'דיג אינטערעסאנט וואס די מענטשן זאגן זייער אייגענע עקספיריענס, דארט איז געווען א מיידל וואס איז היינט מסתם פון איבער צוואנציג, דערציילט זי, פארן אויף ארץ ישראל ווען זי איז געווען פערצן, א גאר א חשוב'ער רב מיט א לאנגע בארד, איז געזעסן לעבן איר, און ער האט איר שיינע פיקטשערס פון זיין פעמילי, ער איז געווארן אקוועינטעד מיט איר, און אינמיטן ווען די פליגער האט אויסגעלאשן די לייט האט ער זיך געלייגט שלאפן, און מיט איין הענט איז ער אריין געפארן איר צווישן די פיס, האט זיך זייער דערשראקן. כאטש זי האט געוואוסט א מאדערן גערל, האט זיך זייער דערשראקן, זי איז געגאנגען זי האט געטשענדזשט די סיעט מיט איר שוועסטער וואס איז דריי יאר אלט, זי האט נישט געכאפט אז זיי פארן אריין צו דריי יעריגע אויכעט, עניוועי איר מאמע קומט און זי זעט זיי האבן געטשענדזשט סיעט פרעגט זי וואס איז דאס, האט זי נישט געוואלט זאגן, זאגט זי ניין איך וואזנט קאמפארטעבל, עניוועי די מאמע האט צוריק געטשענדזשט די סיעט, אבער מער האט שוין דער מענטש נישט געוואלט טאטשן ווייל ער האט שוין געזען ער האט דא צו טון נישט מיט א נאאיוו און מיט א סטופיד גערל, ער האט זיך שוין געוואטשט. און דעם זאג איך ענק רבותי, עדיוקעישאן איז די גרעסטע רעמעדי וואס ס'איז דא, גרעסער פון דעם איז נישט דא. דאס ביסל וואס אונז זעמיר מצליח מיט די מלחמה איז נאר וועגן עדיוקעישאן. מ'עדיוקעיט דעם עולם ענד דאונט בי עפרעיד. און כ'האב דארט א שיינעם זייער א וויכטיגן מעסעדזש די וואך אויפן האטליין וואס כ'האלט א יעדער דארף עס הערן. דאס איז א יסודות'דיגער מעסעדזש אז אפילו ווען מ'לערנט שוין מיט די קינדער און מ'פרעגט זיי איינער טאטשט דיך? צו נישט, זיי געווענטליך זאגן זיי נאך נישט אויס דעם אמת, און ס'נעמט אסאך צייט ביז זיי זאגן אויס דעם אמת, דערפאר האלט איך מ'דארף גיין מיט אלע קינדער איין מאל א האלב יאר, סייקאלעדזשיסט, צו רעדן מיט. כ'וויל ענק זאגן נאך א זאך, כ'האב נישט געוויסט ווי גרויס סקווער איז געוואקסן באמת, איך בין דא אפאר שעה אוועק פון ניו יארק אין אפסטעיט וועגן א מקווה, א זומער מקווה, זעה איך דא דא א פלאץ וואס הייסט ווילידזש סקווער, וואו! סקווער קומט אן ביז אהער? וואו! איי דידנט קנאו! די ווילידזש סקווער! אזוי שטייט דא! אנבעליוועבל! עניוועי, צוריק גיימיר יעצט צו די געלבמאן. געדענקטס אויך דער ברודער סוכר געלבמאן האט א ברודער וואס איז געווען א דרייווער אין וויזשניץ און ער איז געווען דער קעכער דארט און ער האט ארויסגענומען א בחור פון קרית יואל און ער האט דעם בחור נעבעך אריינגעפירט אין א מאטעל לעבן קרית יואל און ער האט אים נעבעך געטון כל דבר רע. למעשה ס'האט אונז זייער זייער וויי געטון אבער. זעהט אויס אז זיי האבן באצאלט אסאך געלט און די מאמע האט געדראפט די טשארדזשעס, האט געזאגט און זי האט געטוהן, ס'איז שטותים מיט הבלים אונז קעמיר די אלע זאכן. סאו די געלבמאן דאס איז א פעמילי וואס ס'ליגט ביי זיי עה אין בלוט. יעצט דער געלבמאן האט גארנישט צו טוהן מיט ר' שלמה יעקב געלבמאן והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על השם דאס איז אן אנדערע געלבמאן דאס איז וויזשניצער געלבמאנס און יענץ איז אנדערע געלבמאנס. גראדע שלמה יעקב פון זיין מאמע'ס צד איז ער אויך א וויזשניצער אבער דאס איז נישט די געלבמאנס דאס איז אן אנדערע חזיריי'קע משפחה און ער גייט רעדן פאר פרויען ער גייט זיי געבן חיזוק ער גייט זיי זאגן הער אויס אזוי ווי דער משה מאיר בריעף האט געזאגט פאר א פרוי וואס איז אים געקומען פרעגן שאלות. אויף הלכות נידה האט ער איר געפרעגט וויאזוי איז דיין לאוו לייף? האט זי געזאגט כ'וועל דיר זאגן מיין מאן איז א גרויסער צדיק ער לעבט מיט מיר נאר איינמאל א וואך און אמאל ווען ס'איז דא א חשש יום הווסת מיט אלעם לעבט ער נאר אמאל איינמאל א חודש און אמאל צוויי מאל א חודש האט ער איר געזאגט דארפסט דיך נישט זארגן וויפיל ס'פעלט וועל איך דיר צוגעבן און זי האט זיך געלאזט צורעדן אויף אים וועט מען אויך שרייבן אזוי ווי אויף זיין טאטן זכר צדיק וקדוש לברכה קודם איז ער געווען א שוחט און נאכדעם איז ער געווארן א מלמד, אים וועט מען שרייבן, קודם איז ער געווען א רב, נאכדעם איז ער געווארן א שוחט, ס'איז גוטע נייעס, עניוועי לאמיר גיין ווייטער. וויל רעדן אביסל פון עטיקל, עטס ווייסט דאך אונז זעמער די חיות פון וואלד, אונזערע רעבעס זענען געוען חיות וואס האבן צוגעקוקט א היטלער, און פלאס אונז זעמער א צאמלויפעניש פון מארמאראש, פון די פויערן, און פון די איידלע חברה פון אויבערלאנד. ס'איז געווען אלע מינים, למשל אן אויבערלענדער וואלט זיך נישט משדך געווען מיט אן אונטערלענדער ווען זיין טאכטער זאל שטארבן אלץ די ווירדזשין מערי, וואלט זי נישט חתונה געמאכט מיט אן אונטערלענדער, און אן אונטערלענדער וואלט נישט געזוכט אן אויבערלענדער ווייל ער איז געווען צו א גרויסער פאוער. דא איז געווען, געווארן א צומישעכץ, ס'איז אנבעליוועבל, באט עניוועי, למעשה מ'האט אונז קיינמאל נישט געלערנט עטיקס, מ'האט נישט געלערנט דרך ארץ, מ'האט אונז געלערנט מען זאל הרג'ענען, שלאגן, קומען דא א איד, ער האט געהייסן הרב קליין, ער האט געמאכט א ספר בית שערים אויף. טור, א גאון עולם געווען, א מונקאטשער חסיד, ער האט עפעס געהאט מיטן רעבן א פראבלעם וועגן שיטת רבינו תם, וואס דאס איז א זאך אן הלכה, נישט קיין פריוואטע זאך, וואס נישט האט ער אראפגעבראכן די רעבעצענס שפיגלען צי כדומה, מען האט אים אריינגעווארפן די קליידער אין די מקווה, ממילא האמער אונז געווינען. עניוועי, מען דארף יעדן טאג, אזוי מען דארף לערנען ספרי מוסר, דארף מען לערנען מיט די קינדער עטיקס, נאר עס איז נישט דא ווער ס'זאל עס לערנען, ווייל דער מלמד אליין איז דאך אויפגעברענגט געווארן ווי א חיה. עניוועי, וואס איך וויל זאגן איז, ס'איז דא א דרייווער וואס ער איז א שווארצער, שווארצער, און ער דרייווט פאר סאטמאר אין בארא פארק, און מען רופט אים שווארצער מיט די אלע אנדערע מיעסע ווערטער, מיט מאנקי, מיט שווארצע מאנקי, מיט אלעם. בקיצור, אין וויזשניץ איז אויך דא איינער א שווארצער, אים רופט מען חיים מאיר שווארץ, חיים מאיר האבן זיי מיין נאמען געגעבן, חיים מאיר שווארץ, אים רופט מען נישט מאנקי מיט אנדערע זאכן, בקיצור ער האט זיך מייאש געווען ער גייט נישט ליידן, און ער מאכט יעצט א לאו סוט פאר סאטמאר, ס'איז אין נוזוויק אז ער מאכט א לאו סוט פאר אפאר מיליאן דאלער. עטס גייט ענק אויסלערנען רבותי דער אזיאטישער מארמאראשער וועג דאס איז געשטארבן אונז לעבן מיר אין א קאנטרי ווי אלעס איז פאבליק פאבליק אינפארמעישן פאבליק רעקארד עווריטינג איז פאבליק טודעי סאו וויאזוי קלערסטו אז דו גייסט דיך באהאלטן יו קענט סאו דו האסט גערופן דעם שווארצן שווארצער און האסט אים גערופן בלעק מאנקי יעצט גייסטו באצאלן. אפאר מיליאן דאלער, און דאס זאלט עטס ענק אויסלערנען, און איך האב הנאה דערפון, ווייל איך האב ענק נישט געוואלט סוען ווען עטס האט מיך פארשעמט סתם אזוי, איך האב געקענט, ס'איז געווען לויערס וואס האבן עס געוואלט נעמען פרא באונא אן א געלט, קודם פליג זיי אריין. איך מסביר געווען דאס איז נישט מיין מלחמה. ווען יאסל וואלדמאן האט געזען אז ער פארלירט די מלחמה אין קרית יואל, איז ער אנגעהויבן צו ווערן סתם א א פלאפלען פאר די צייטונגען זיך צו פראטעקטן, ער איז געגאנגען צו סיקסטי מינוטס, ער האט פארשעמט דעם סיגוטער, ער האט פארשעמט די אידישע קהילה, ער האט פארשעמט אלע אינגעלייט וואס האבן נעבעך וועלפער און פוד סטעמפס און זיי ברויכן עס האבן אויף צו לעבן, און אפילו איינער ברויך עס נישט ממש אויף צו לעבן און ער נעמט עס ווייל ער ברויך עס האבן צו ווייל ס'העלפט אים צו צו צאלן שכר לימוד און דעם רענט, דארף מען אים פארשעמען? בעסיקלי האסט געוואלט דעם סיגוטער געבן א פראסק און האסט דערלאנגט א פראסק פאר אלע ארעמע אידן אין כלל ישראל. און וועגן דעם האב איך נישט געהאלטן פון יאסל'ס דרך. אויב דאס איז דער איינציגער וועג צו געווינען דארפסטו ענדערש פארלירן. און למעשה? למעשה איז געווען אז ער האט גארנישט געווינען, נאר אויף אזויפיל, סאטמאר האט געזעהן אז זיי זוכן זיך נישט מער קיין פראבלעמען, און זיי גייען, זיי האבן געמאכט שלום, זיי האבן אים געגעבן אפאר מיליאן דאלער, וואס לכתחילה ווען מ'האט אים ארויסגעווארפן פון צו זיין דער וואס האט באקוקט די וואסער, האט ער אויך נאר געבעטן אפטריט געלט. סא עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג, זענען ביידע בהמות, ווייל ביידע זענען פון מאראמאריש און פון זענטא און זענען פויערן פון די שטאל. האב איך דעמאלטס געזאגט פאר די לויערס, איך בין נישט דא סאטמאר צו סוען,

ענד דעטס ווערי בעד ניוז. סאו עניוועי, דא דארפט עטס ענק יעצט אנהייבן צו לערנען אז דאס איז א פעי בעק וואס דער אייבישטער באצאלט ענק, איך בין ענק נישט געגאנגען רופן אין קאורט, און דער שווארצער העט ענק שטעלן אויפן פלאץ, אה, קוים ער איז שווארץ מעג ער דאך אלעס, און אויסער דעם גייט ער ענק צופיקסן ווייל עטס עטס ענק אויסלערנען, די קינדער מוז מען אויסלערנען עטיק, טוה נישט דאס, מען מעג יא יענץ, נישט אמעריקע א פרי קאנטרי איך מעג וואס איך וויל, דאזענט ווארק דעט וועי, און טאמער דו האסט צו טוהן מיט א שווארצער. דעמאלטס האט ער עניוועי געווינען. איז במילא צו דו ביסט גערעכט צו נישט איז אירעלעווענט. ווייסט איך האב אמאל געזאגט אויפן האטליין אז נחמיה וועבערמאן האט נישט נאר ליב געהאט בלאנדיס ווייל די מיידל וואס איז געשטאנען אין קאורט איז דאך א בלאנדי ער האט אויך ליב געהאט ניגראו שייטלעך. און געקומען דא איינער וואס ער קען נישט קיין אידיש האט ליב אונטערצוברענגען אידישקייט און ער האלט אין איין ארויפלייגן שמוציגע זאכן מיט מינות, כפירה ער הייסט די פעילד מעסייע.

ער מוז זיצן א גאנצע נאכט, ער מוז וואטשן זאל נישט צוקומען צו קיין טומאה, צו קיין קרי, כאטשיג ער האט א גאנץ יאר נישט מהרהר געווען, ווייל ס'קומט דער בעל דבר, ער וויל דיר געבן א שיס. יעצט, איך האב דעמאלטס געזאגט, ניגראו, דאס ווארט ניגראו איז מותר צו זאגן, ניגראו הייסט שווארץ, קוק נאך אין דיקשענערי עסטו זען ניגראו הייסט שווארץ, דער ווארט וואס מען טאר נישט זאגן וויל איך נישט זאגן, אבער עס איז נישט עקזעקטלי ניגראו, ס'איז געמאכט פונעם ווארט ניגראו, א סלענג וואס דאס זאל הייסן א שם של גנאי. און ממילא טאר מען עס נישט זאגן. אבער ס'איז דא יונייטעד ניגרא קאלעדזש פאנד, ס'איז דא יונייטעד, גייטס ארויף אויף די טמא'נע כלי וועטס זעהן וויפיל ס'איז דא. און דעמאלטס האב איך מיך געקענט מיטן ארומקריגן ווען מ'האט מיר געזאגט ענטפער אים צוריק זאג איך ביסט משוגע? איך האב עפעס א מלחמה צו מ'מעג זאגן ניגרא צו נישט? איך האב א טיפערע מלחמה צו יעדע רבי מעג אראפציען די הויזן פאר די קינדער צו נישט? צו מ'מעג אים שטופן אין אחור צו נישט? דאס איז מיין מלחמה. צו אז מ'האט געהייערט א מלמד. פאר מיילעך שטערן און ער איז געקומען מיט פלעיבוי מעגעזינס און האט עס ארויסגעטראגן אין קאנטרי ארויס און ער האט געשטופט אין א בחור און געשלעפט די ערב און געוויזן די פיקטשערס פון די נאקעטע שיקסעס דאס איז מיין מלחמה צו דאס איז געווען בארעכטיגט צו נישט און זעהט זיך אויס אז סאיז נישט געווען בארעכטיגט אבער ער האט היינט אויך נישט קיין מנוחה ער גייט אין בארא פארק פון שול צו שול און איבעראל קוקט מען אים אן קרום למעשה דאס הייסט געווינען די מלחמה. ווען איך וואלט מיך דיסטרעקטעד, און סאטמאר האט מיך דיפעימד, טשע טשע טשע טשע טשע טשע, דעמאלטס וואלט עס געווען א סיריעס פראבלעם, און די זעלבע זאג איך ענק דא יעצט אויכעט, איך וויל עטס זאלטס וויסן קלאר, דער אייבישטער באצאלט ענק, א צוויי מיליאן דאלער לאוסוט, העלפט דערפון, וואלט געדארפט קומען פאר מיר, נאר איך איי דידענט ניד איט, איך וויל נישט האבן דאס מיני געלט, און דאס זאלט עטס פארשטיין, ס'איז דא א דין ודיין, ס'איז דא א חשבון אויף יעדע זאך, נאר למעשה דארפט עטס אנהייבן אויסצולערנען די קינדער מענטשליכקייט, עטיקל. מען זאגט ס'איז דא פֿינף און צוואַנציק פראצענט גט, די רבנים שרייען ווייל ס'איז נישט דא קיין געלט, ס'איז א טעות, דאס וואס ס'איז נישט דא קיין געלט דאס איז א תירוץ, די אמת'ע טענה איז אז מ'האט נישט אויסגעלערנט א יונגעל אז מ'גייט אריין אין מעריד לייף איז דא פראבלעמס, מ'האט זי אויסגעלערנט אז זי האט אלעס אויפן פינגער טיפ האט זי באקומען פון איר טאטן, פארלאנגט זי פון איר מאן די זעלבע, איי און איר מאן איז נאכנישט אזוי עסטעבלישט ווי איר טאטע, דעטס שיקוטין, דאס האט מען דיר נישט אויסגעלערנט אז דאס איז צוויי זאכן.

מען דארף אנהייבן אויסצולערנען די קינדער עטיקס, מען דארף זיי אנהייבן אויסצולערנען אז פאר א שווארצן טאר מען נישט שרייען, און מען דארף זיי אנהייבן די אלע זאכן צו לערנען. זיי דערציילן אז דער ליבאוויטשער רבי פלעגט וואקן אין קרוינהייטס, האט ער פאר יעדן איד געגריסט, צו ער איז געווען א ליבאוויטשער צו נישט, און ער האט פאר יעדן גוי געגריסט, נאר פארן איד פלעגט ער זיך איינבייגן דעם קאפ און זאגן א גוט מארגן צו א גוטן אוונט, א גוט יאר, און פארן גוי פלעגט ער מאכן סאלוט, אזוי ווי מען מאכט אין מיליטער. האט אים איינער געזאגט, רבי, ער איז נישט קיין סאלדזשער, ער איז א פאליסמאן. זאגט דער רבי איך ווייס, זיי האבן דאך געמיינט אז דער רבי ווייסט נישט, דער רבי איז געווען מיט ביידע פיס אויף די וועלט, ער האט געוויסט א חילוק צווישן א פאליס און צווישן א סאלדזשער, זאגט ער נאר פאר א גוי טאר מען זיך ניט איינבייגן דעם קאפ, טאר נישט אראפלייגן דעם קאפ און זאגן א גוי א גוטן טאג מיט א גריס, געבט ער אים דעם כבוד אזוי ווי א סאלדאט, אבער נישט געבויגן דעם קאפ, און די זעלבע דא פאר ענק אויך, מען דארף אנהייבן אויסצולערנען די קינדער רעספעקט, דרך ארץ קומט אן אזא משוגענער שטערן, יצחק שטערן, ער וויל אונטערברענגען נחום ראזענבערג, וועם נוצט ער? די צאן קדשים, קינדערלעך וואס פאר זיי פייט איך אז זאלן זיין סעיף מיטן אהיים קומען פון קעמפ, איך בין ארום געפארן א גאנצן זומער מיטן אהיים און פון דוד'ס קעמפ, דוד'ס קעמפ, באלד רעדן עטס וועטס הערן אויפן שיעור דארט איז דא א נואף וואס ער הרג'ט אפ קינדער, דוד אונז גיי מיר מלחמה האלטן אונז צי מיר זיך אריין צו דיין קעמפ דאס יאר, און נישט מיט אברומי רובין, אונז צי מיר זיך אליינס אריין, מיט אביסל טעלעוויזשענס מיט רעדיאוס און צייטונגען. עניוועי, איז למעשה האט ער געלערנט די קעמפ קינדערס פיינט, קומסט דא א רשע מרושע א ימח שמוניק, ער וויל אונטערברענגען אידישקייט מיטן רעבן זכרונו לברכה מיט די מוסדות, ער הייסט נחום ראזנבערג יעדער זאל גיין צו זיין הויז מ'זאל שרייען דארט מ'זאל שפייען, העי דו ווילסט דיך שלאגן מיט מיר דאונט יוז די טשילדרען, קודם כל ביקאויז ס'איז נאט עטיקעל צו נעמען קינדער דעי אר אנדער עידזש, און צווייטענס איך זארג דאך מיך פאר זייער וועל ביאינג, עניוועי אזוי האט מען אנגעפירט דעם גאנצן דור, איך האלט מ'דארף נעמען פראפעשענעל מחנכים, נישט וואס זענען געוואקן. געוואקסן דא אין ברוקלין און אין ווילימסבורג ווייסט מען פון דיי זייטונג גיבט שוין נישט ארויס גוט מען דארף אנהייבן צו לערנען עטיקס א שעה א טאג מיט ברענגען אריין א מחנך ער האט מסביר זיין אז מיט פיש טרינקט מען ווייסן וויין און מיט פלייש טרינקט מען רויטן וויין אבער מען דארף זאגן פאר די קינדער טארן בכלל נישט טרינקען קיין וויין אבער יעדע זאך האט עטיקס קאוד אוו עטיקס איז דא אין עסן און אין יעדע זאך און ביי אונז האט מען דאס נישט געלערנט אין די צייטן מען האט געדארפט לערנען עטיקס, האט מען געלערנט ווער ס'איז א רשע, ווער ס'איז א מרושע, ווער ס'איז א ימח שמו'ניק, און ווער ס'וועט גיין אין גיהנום, און ווער ס'וועט פלאקערן אין גיהנום, און אלל די גארביטש אראונד ענד אראונד. און ליטל דו יו נאו, אז די אלע מלמדים וואס האבן אראפגעצויגן די קינדער די הויזן, די וועלן גאר פלאקערן אין גיהנום, די וואס האבן גערעדט אויף אנדערע אז זאלן פלאקערן אין גיהנום. סוי. יעצט וויל איך זאגן נאך א וויכטיגע זאך, זייער וויכטיג, ברוך השם דער עולם דערהערט שוין מיין געוויין אז דא אין אין ווילימסבורג קען מען שוין נישט האבן קיין דירות און אין בארא פארק אויך נישט, אזוי דער עולם, למשל ר' משה מנחם ווייס האט זיך אויפגעשטעלט און געזאגט זייער א שיינע דרשה, רבותי איר ווייסט נישט וויפיל אסירי דרעי זענען מיר מתיר, דער אמת איז די רבנים פלאגן זיך מתיר צו זיין אסאך מאל מראות, אסירי דרעי, ס'זאל מורא דער אינגערמאן זאל נישט גיין זינדיגן. נעמען זיי עס אויף זיך אויף זייער אחריות, כ'מיין דארט ווי מ'קען, אוודאי נישט סתם אזוי, איז למעשה ער האט זייער שיין גערעדט אז אונז טוה מיר אלעס נאר פאר די דירות טוט מען גארנישט, כ'וויל מסביר זיין, ר' משה מנחם האט א פראבלעם, ער האט קיינמאל פאר קיין דאלער נישט געארבעט, ער ווייסט נישט וואס דאס מיינט צו צאלן טעקסעס, ווייל ער לערנט. לעבט פון כולל, מען שטעלט אים אלעס צו, למשל איך האב געדארפט חתונה מאכן האב איך געדארפט לויפן זוכן א האל, אסאך האלן האבן מיר אפגעזאגט, אים האט קיינער נישט אפגעזאגט, אים האט מען נאך צוגעכאפט, יא ווייל ס'וועט זיין זיין ווער ס'וועט עס באצאלן און ס'וועט זיין ער איז א שיינער איד, איך וויל זאגן למשל א א א ביישפיל, א איד ווייזט מיר אז ער וואוינט אין א דירה וואס ער האט געקויפט העכער פֿינף און זעכציק יאר אלט, ער איז היינט נײַנציק, און ער האט באצאלט מינימום טעקס ווייל ס'איז געווען די טעקס עבעיטעמענט פלאס ער'ז געווען סיקסטי פייוו יעצט ווייס מיר זיינע קינדער אז ס'גייט פאלן צו זיי די ירושה אפילו ס'איז נאכנישט זייער למעשה זיי האבן שוין באקומען א בריוו אז זאלן זאגן צו זענען העכער סיקסטי פייוו ווייל דעמס קריגן זיי דרײַ הונדערט דאלער ביליגער טאמער זענען נישט העכער סיקסטי פייוו באצאלן זיי פול פרייז אין וויליאמס וויפיל איז פול פרייז? אכט א האלב טויזענט דאלער! די רעדסט דא פון א איד וואס האט באצאלט דארט הונדערט פערציג הונדערט פופציג דאלער א חודש איז דאס טייטש מאל צען איז עס פופצען הונדערט צו צוויי טויזענט ווייל סאיז מאל צוועלף און די יוגענט די נעקסטע דזשענערעישאן גייט באצאלן אכט א האלב טויזענט סאו די פראבלעם איז נישט אז דער לענדלארד איז סתם א משוגענער און א שייגעץ און א רשע די פראבלעם איז אז אונז וואוינמיר אין צו א הויעכע עסקעלעיטעד קאסט אוו ליווינג און רענטל פיס. און דו קענסט עס נישט אראפברענגען, ס'שטייט אין ערגעץ נישט אין די תורה אז דו ביסט מחיוב אוועקצוגעבן דיינס צו געבן פאר א יענעם מענטש, ביסט מחיוב צו געבן צדקה, דא מחלוקת צו ס'איז א חומש צו ס'איז א צענטל, אבער אוועקצוגעבן דיינס? און נאכדעם דער מענטש וואס ער דארף האבן פאר זיין קינד א דירה, וועט דאך אויך מוזן גיין צו אן אנדערן אין וויליאמסבורג און צאלן די פולע פרייז, יעצט איך ארבעט ארום מיט צייטונגען מיט אלעם, עטס ווייסטס איך איך זיץ נישט רואיג איך ארבעט טווענטי פאר סיקס, איז עניוועי למעשה מיך קאלן אפ אסאך שרייבערס ווייל איך זאג כסדר טעקסעס טעקסעס, זענען זיי געגאנגען זיי האבן געמאכט א ריסערטש אין טעקסעס און זענען ארויסגעקומען אז אין יוסטן טעקסעס איז טאקע אמת הונדערט צוואַנציק טויזענט דאלער קענסט האבן אן אייגן הויז און די קענסט ממש ס'איז ס'איז אנבעליוועבל און ס'איז אידיש ס'איז דא אפאר טויזענט קינדער יעצט, די פעקט וואס ס'איז נישט דא קיין סאטמארע קינדער מיט לאנג אראפגעלאזטע פאות, דאס איז נישט זייער שולד, דאס איז אונזער שולד, אונז דארף מען דארט אויכעט גיין. ס'איז אביסל הייס זומער, די יומעט איז אביסל הייס, ס'איז אמת, מ'עט פארן פון דארט אויך אין קאנטרי, מ'קען פארן אויף על פאסא אבער דאס איז א וועג פון דריי שעה אוועק, איז עס פֿיר טויזנט פיס הויך, איר ווייסט ווי שיין אן אלטיטוד פון פֿיר טויזנט פיס איז? איר האט אפילו אן השגה? פארטס אהין עט איר זעהן, איך בין דארט געווען אסאך מאל, די לופט ס'בלאזט אריין, א פיינע לופט פון די דעזערט, און איך איך ווייס איין זאך, איך ווייס אז ס'איז יעצט געווען גרויסע פלאדס אין טעקסעס, אבער דאס איז נישט דארט, דאס איז אויף טעקסעס אז דו צעטיילסט אין העלפט, די רעכטע זייט איז דארטן וואס ס'גרעניצט זיך מיטן וואסער, און די לינקע זייט גרעניצט זיך מיט מעקסיקא, דארט איז נישט דא די אלע פלאדס, און ווידעראום ארויפצו איז אויך געווען, ס'איז אנגעקומען ביז דאלאס, פארט ווארט, ס'איז אנגעקומען, אבער. נישט די חלק פון די לינקע זייט פון טעקסעס אויב די ספליטסט טעקסעס אין העף סא דאס דארף מען וויסן אז די צייטונגען זענען שוין גרייט היינט פרא צו פראפאגאנדירן אז מ'דארף אוועק מופן ס'דא אין המודיע דאכצעך מיר די וואך אדער ס'איז שוין געווען די פאריגע וואך אז יוסטן טעקסעס איז זייער אידיש און ס'איז ווערי ווערי עפארדעבל און איך זאג נאכאמאל פארן עולם מ'קען נישט אריינגיין דו קענסט נישט גיין, למשל, פיקטשער יורסעלף, איך וויל גיין וואוינען אויף עיטיעט סטריט אין מאנהעטן. אידן האבן קיינמאל נישט דארט געוואוינט, נאר גאר רייכע אידן. די ארימע האבן אלץ געוואוינט אין די בראנקס, אויף גרענד קאנקארס, מיט מאשאלו פארקוועי. סאו דו קענסט דאך נישט זאגן איך וויל וואוינען אין עיטיעט סטריט אין מאנהעטן, דארטן קאסט א א א דאס. יעצט האט מען פארקויפט דעם פראנצויזישן אויסן מיניסטער'ס אפארטמענט. נישט א הויז אן אפארטמענט איז פארקויפט פאר סעווענטי מיליאן דאלער סאו כ'וועל זאגן איך בין א וועלפעיר רעסיפיענט און איך האב א שיינעם פנים און איך וויל יא דא וואוינען דו קענסט נישט דו קענסט שוין היינט אין ווילימסבורג נישט וואוינען סאיז אוועק געשפרינגען ווער סהאט געהאט שכל צו קויפן האט געקויפט און ער קען עס יעצט פארקויפן אבער ער קען אויך שוין נישט בלייבן דא וואוינען ווייל די טעקסעס גייט אים אויך אויפעסן רבותי די שיינקייט פון אמעריקע איז אז סאיז גרויס און מקען פארן

איך זאג נאכאמאל פארן עולם, דאס אלעס וואס די רבנים ווילן דיר פארקויפן באלאוני, איז זיי ווילן נישט אז מען זאל מיר אוועקלויפן, טאמער זיי פילן אז אונז לויפט מען אוועק, דעמאלטס קען געשען א מורא'דיג אומגליק אז זייער ריעל עסטעיט וועט פאלן, אזוי מיינען זיי, עס וועט נישט פאלן, דער גוי נעמט עס גערן איבער, און איך זאג יעדן איינעם, האסט א הויז פארקויף עס פאר א גוי, לאך דיך אויס, וואס די רבנים זאגן מיינט גארנישט, זיי האבן אסאך שטותים געזאגט און אסאך לגיונות אונז איינגערעדט.

אין ראוד איילענד, ראוד איילענד איז אויכעט זייער א ביליג פלאץ, ס'איז דא אזויפיל ביליגע פלעצער, אז גייטס ארויף אויף די טמא'נע כלי, קלאפטס אריין דארט אין טשיעפ ריעל עסטעיט אין די יונייטעד סטעיטס, איז דא צען אדער פֿופֿצן אנדערע סורוועיס ווי ס'איז אלץ די ביליגסטע און ווי מ'קען נאך היינט קויפן פאר אונטער פופציג טויזענט א הויז, און היינט קויפן מיט צוויי, דריי און פיר הונדערט דאלער טעקסעס א יאר אויף א הויז, ס'איז נאך דא אסאך רבותי, דזשאסט ביקאוז די רבנים האבן זיך דא באזעצט, מיינט גארנישט, כ'האב אמאל געזאגט אין א דרשה, ווען די רבנים וואלטן זיך באזעצט אין פלארידע וואלט מען געזאגט ניו יארק, מ'טאר נישט דארט אריינגיין, די גרעסטע מקום זימה אין ניו יארק, ניו יארק איז דאך דאס ארגסט, געגאנגען די רבנים זיי האבן זיך באזעצט אין ניו יארק, איז געווארן פלארידע דאס ארגסטע. בקיצור רבותי, ברוך השם, אין צייט, איך מיין די המודיע האט שוין געשריבן די וואך, מ'זאל טראכטן וועגן. יוסטן טעקסעס, יעצט איך גלייך נישט יוסטן ווייל סאיז צופיל יומיד דארט און סאיז שוין אויכעט באזעצט, סקאסט שוין הונדערט צוואַנציק טויזענט דאלער א הויז, איך האב געקויפט פאר פֿינף און פֿערציק טויזענט די זעלבע וואס קאסט אין יוסטן הונדערט צוואַנציק טאקע ווייל סאיז שוין דא שילן, סאיז שוין דא גרויסע סקולס, סאיז שוין דא א גאנצע פארנעם, איז במילא איז שוין געווארן א חפצא, עס איז שוין אידישע ריעל עסטעיט, עטס קענטס גיין אסאך פלעצער אין טעקסעס, מען קען גיין אין סאוט קעראליינע, אין דזשארדזשע.

וויפיל? דא דא האט שוין געקאסט פאר פערציג יאר צוריק צוויי מיליאן דאלער אן אפארטמענט. עניוועי. סאו איך וויל אויך זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך, עס קומט יעצט די קעמפ, יעדער זאל וויסן, אין די קעמפס נעמט מען אריין קאונסלערס, חזירים, מלמדים זענען חזירים, פונקט ווי די לופט איז אזוי גוט ס'לעבט אויף דאס קינד און ס'לעבט אויף די מלמד, לעבט עס אים אויף די תאווה אויך, און מען גייט שווימען מיט די קינדער, מען זעט די קינדער ווי זיי טוען זיך אויס ביינאכט, זענען נאקעט, זענען אהער, זענען אהין. איך וויל נאר זאגן יעדן איינעם שיקסט דיין קינד אין קעמפ זאלסטו וואטשן ספעשעלי אז די שיקסט עס צו די חזירים צו דוד ראזענבערג מיט די משפחה רבותי ס'גייט פלאצן א באמבע טאמער זאל נישט ארויס ווארפן דארטן א מענטש וואס ער איז א הענדי מען איך וויל ענק זאגן מען דארף זייער וואטשן אויף די קעמפס מען דארף קוקן פרעגן די קעמפ פאר די שרייבסט איין דיין קינד ווער עט זיין דארטן און ווער נישט ווער איז די קאונסלערס נאר דאס האב איך ענק שוין אויסגעלערנט איינמאל איך וויל עס ענק אויסלערנען נאכאמאל ווען די גייסט אליינס לאכט די קעמפ פֿון דיר, דו ביסט גאָרנישט, יו אַר נאָובאַדי, יו אַר אַ סינגל פּערסאָן. טאָמער אָבער גײט עטס אין אײנעם די גאַנצע קלאַס, למשל, קלאַס איז דאָ דרײַסיק קינדער, איז דאָך דאָ זעכציק עלטערן, דרײַסיק טאַטעס און דרײַסיק מאַמעס. בדרך-כּלל, אַמאָל איז דאָ פֿון געגעט, אַמאָל איז דאָ ס'איז געשטאָרבן, אָבער כּמעט, זעכציק. יעצט, קעגן זעכציק קען זיך קײנער נישט קעגנשטעלן. איר װײסט נישט װי פּאַװערפֿול איר זענט. רבותי, איר װילט װיסן װי פּאַװערפֿול איר זענט, קוקט אָן אַ נחום ראָזענבערג. א משוגענער אין שטאט, ער איז נישט קיין פראפעשענל, ער איז נישט קיין רופא, ער איז נישט קיין רעבע, ער איז נישט דער גרעסטער מיליאנער, נישט דער גרעסטער ארעמאן אויך נישט, אבער נישט דער גרעסטער מיליאנער, ער האט זיך קעגן געשטעלט די גאנצע שטאט, און אלע רבנים האבן אים געוואלט עוקר מן השורש זיין, און קוקט ווער הי הו לעפס לעסט לעפס בעסט, וועסט דיך ווינדערן ווי פאוערפול א מענטש קען זיין, דא איז דא א משה טעראריסט, א וואסא מאסטרעם, פרידמאן, מיט נאך חברה. זיי האבן פראבירט וואס זיי האבן נאר געקענט האבן זיי פראבירט. ס'איז דא דער דייטש, מוישע'ס באדי באדי, און די אלע שקצים ארום און ארום. פארוואס איז עס געלונגען? ביקאוז קודם אז מען מיינט ערנסט העלפט דער אייבישטער און נאכדעם איף דער איז א וויל דער איז א וועי. זאלט זיך נישט דערשרעקן פאר קיינעם, גייטס אריין זעכציג עלטערן און זאג איך וויל וויסן ווער די קאונסלער זענען, ווער דער רבי איז, און איך וויל אונטערשרייבן צעטלעך מיט די ישיבה מיט דעם קעמפ אז טאמער טאטשט מען מיין קינד קומט די פאליס. נישט מען זאל טוהן אזוי ווי מען האט געטוהן אין באבאווער קעמפ האט אויסגעמעקט די ווידיאוס, דאס זאל נישט געשעהן מער, און אז טאמער העט עטס אראפ לייגן די פיס העט זיין גוט פאר ענק, און טאמער נישט אז דיין קינד העט אהיים קומען מיט א גוט פיינעם זומער גוט אויסגעליפטערט מיט אלעם, נאר ער העט אהיים קומען אז ער איז א צרות ונרבה צו נאך אנדערע זאכן, און ער העט אהיים קומען אלל מעסד אפ, דען איטס גאנע בי יאר פאלט. נאר איך האב ענק געווארנט יעצט כ'האב געוואלט זאגן, צוריקצוקומען צו דעם בעלזער רב צום פה הקדוש צו די הייליגע קטנים, ס'שטייט להזהיר גדולים על הקטנים, מ'זאל ווארענען די גרויסע מענטשן, די קינג סייז דזשאמבאו רעבעס, על הקטנים אויף זייערע קטנים, ס'איז אן אומגליק וואס זיי פארפירן כלל ישראל, כ'האב געוואלט זאגן פארן בעלזער רב, כ'האב אן עצה, קענסט אויפערלעבן דא דעם חיים האלפערן, קענסט אים אויפערלעבן, ס'ווייסט. ס'איז מורא'דיג! איך האלט אז ער זאל מאכן א דרייווינג סקול און ער זאל לערנען פרויען ווי צו דרייווען צו קענען נענטער קומען און זיי פאטשקען די גאנצע צייט. נישט ער זאל מאכן מיט זיי רעסלינג ווער ס'האט א שטערקערע האנט. איך האלט אז מ'זאל יוטעלייזן דעם אפשן. ער איז דאך אייערס מחותן ס'א מחותן, ניין? ער איז א מחותן מיטן לעמבערגער און דער לעמבערגער איז א מחותן מיט אייך. עניוועי, מ'וועט עפענען א נייע דרייווינג סקול און חיים האלפערן העט לערנען דרייוון. ראדעמישלער. יעצט, כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך. אז ס'איז מורא'דיג חזר'יש וואס ס'גייט פאר. ס'איז דא א בריוו וואס יעדע מיידל פון מסורה בית יעקב מוז אונטערשרייבן. זיי פרעגן זיי אויס דארטן פרייוועט קוועסטשענס. און דאס איז מורא'דיג חזר'יש, און פונקט אזוי ווי אונז האמיר געמאכט זיכער אז ס'איז צוגעקומען דעם פי הקדוש נישט לאזן פרויען דרייוון צו די גאווערמענט און זיי האבן געזאגט זיי האבן אויפהערן צו געבן פאנדינג, אזוי גיימיר יעצט מעט, מען ס'איז שוין צוגעקומען דארט ווי ס'האט געדארפט צוקומען.

און טאמער מען וועט דאס פרעגן וועט יעדער זאגן ליגנט ווייל קיינער איז נישט משוגע דיר אויסצוזאגן דעם אמת און דו האסט נישט קיין וועג צו פאנישן טאמער האסטו זיי געכאפט מיט א ליגנט און דאס איז קעגן יעדן גדר הצניעות וואס עס גיבט אין די גאנצע תורה נביאים כתובים און אלע מוסר ספרים ס'איז די גרעסטע חאזערייקע און נאכדעם שטייט אין די גמרא די גמרא פרעגט א קשיא אויף איין פלאץ שטייט מכסה פשעיו לא יצליח און אויף איין פלאץ שטייט אז מ'זאל נישט אויסזאגן די עבירות. און פרעגט די גמרא, איז דאך א סתירה, ענטפערט די גמרא, דאס איז וואס מען ווייסט, און דאס איז וואס מען ווייסט נישט, אויב מען ווייסט נישט דארפסטו נישט פארציילן, וואס פאר א שווארץ יאר ווילן די מנהלים טוהן מיט אזא בריוו, זיי ווילן מאכן פון אלע מיידלעך ליגענער? איך וויל ענק זאגן, דאס איז שוין דארט אנגעקומען אין די עדיוקעישאן דעפארטמענט אין ניו יארק, מען גייט.

זענען אלע א באנטש אוו סעקס פריק, איך האלט זיי זאלן אלע גיין אין מאנהעטן און זיך זוכן זונות און זאלן טוהן וואס זיי ווילן, נישט וואס איך בין עס מתיר חלילה, באט דאס וואס זיי נעמען זיך צו פארלייגן אויף די מיידלעך ווען זיי האבן א סעקס דיזייער מאכט אז די מיידלעך זאלן נישט גלייבן אין גאט און נישט גלייבן אין רעלידזשען און נישט גלייבן חלילה אין די תורה און נישט גלייבן אין די הנהגה און נישט גלייבן אינעם חינוך, ווער ס'לאדט דאס צו זאל וויסן איז עתיד ליתן את הדין, אונז גיימער עס שטערן. ווארטזען צו, האמער געשטערט דעם בעלזער דעם פי הקודש דעם גדולים על הקטנים וואס ער לאט נישט אז מען זאל פרויען האלטן זייערע קינדער אין די מוסדות אויב זיי דרייוון, און די זעלבע גייט מען דאס אויך שטערן, אונז גיימיר יעצט נעמען אן ערנסטן שריט מסביר זיין די גאווערמענט אז אונז האמער חזירים אין די הנהלה און דעי שוד בי קעפט אוט אוו דער, אדער די גאווערמענט זאל נישט געבן מער קיין געלט אין מאנטריאל. זייער אסאך פון אפטאון וואס זיי גייען אין בעלזע תלמוד תורה איז חסידישע תלמוד תורה. אלע פרויען אין מאנטריאל אין אפטאון דרייוון. פארוואס זאגט נישט דער פי הקודש דער הייליגער פיפי, פארוואס זאגט נישט דער בעלזער רב מיט זיין פי הקודש אז מען זאל נישט דרייוון אין מאנטריאל ווייל מען וועט אים אויסלאכן. סאו ווי גייט מען יא אימפלעמענטן דאס? אין לונדון? ניין ניין דארט וועט מען ענק אויכט אויסלאכן, ס'איז א שאנדע וואס מען טוט מיט כלל ישראל, מען ברענגט אונטער דעם חינוך, וועגן דעם בריוו וועל מען נאך אסאך רעדן, ווייל די בריוו איז שוין ביי די גאווערמענט אויפן טיש, ביי די עדיוקעישן דעפארטמענט, אונז גיימיר ענק נישט צולאזן מער צו טון וואס עטס האטס געטון. בשלמא ווען איך זעה אלע יארן איז געווען א קלין קאמיוניטי, נאר מיין האטליין האט יעדן געמאכט היי ענד אראוזד און סעקסי און עקסיידעט, און ס'איז געווארן זניס אין די גאס, וואלט איך מיר געהויבן די הענט. אבער למעשה זע איך, היינט איז שטיל און ארדענונג אין די גאס, און ווען עטץ האט געפירט די שטאט איז געווען זניס אין דעם נאמען פון זניס. און ס'איז געווען אינפעסטעד. איך וויל זאגן נאך א זאך, איך האלט אז דער בית יעקב זאל מאכן נאך א זאך, יעדע מיידל זאל יעדן אינדערפרי מוזן אריינגעבן צו זי האט די פיריעד, צו ס'קומט גאשינג, צו ס'קומט נאר טיפן טיפן, ס'זאל אריינגעבן פונקטליך ווי זי האלט, אבער נישט פאר איר טיטשער, פארן מנהל, אפשר איז אים דאס וויכטיג צו וויסן. קען זיין די מיידל האט נישט קיין זיץ פלייש ווייל זי איז אביסל נערוועז ווייל זי באקריגט די פיריעד, ס'איז אנבעליוועבל וואסערע חזירים אונז שטעל מיר אריין אין מוסדות, אנבעליוועבל, היטלער איז שוין געווען א צדיק, ער האט זיי כאטש אפגעהארגעט זענען זיי טויט, צו זענען יא קדושים צו נישט דאס איז שוין געווען א נעגאושיעישאנס צווישן סאטמאר רבי'ן און צווישן בעלזער רב, ווייל מען האט זיי נישט געגעבן א טשויס קענסט דיך שמד'ן טאמער נישט שיסט מען דיך, מען האט זיי געהארגעט אפילו זיי האבן געוואלט זיך שמד'ן מען האט נישט געקוקט ס'איז געווען גענוג פרייע אידן וואס. און זיי האבן געוואלט זיך שמד'ן, אז מ'האט זיי נישט געוואלט. פון הימל האט מען זיי געזאגט, זיץ איינגעלייגט ביסט א איד, און היטלער האט זיי אלע געהארגעט. אבער דאס איז קלאר, אזא שמד קעמפעין וואס דאס גייט ברענגען פאר כלל ישראל. איך האלט נאך א זאך, מ'זאל פרעגן יעדע מיידל צו זי נוצט אן עקסטערנעל טעמפעקס צו א אינטערנעל, וועסטו וויסן צו זי איז א ווירדזשין אויכעט. ווייל זי קען נישט נוצן אן אינטערנעל ווען זי איז נישט קיין ווירדזשין. און איך האלט נאך א זאך ס'איז געווען אמאל אין אן אראבישע גרויסע סקול אין סאודי אראביע וואס מען האט יעדעס מיידל בודק געווען יעדעס יאר זענען זיי בודק סוף יאר און אז זיי זעען אז זיי זענען בתולות קלאטשט יעדער, איך האלט מען דארף דאס אויך טון, דארף יעדעס מיידל בודק זיין אפשר האט זי שוין געזינדיגט, ס'איז אנבעליוועבל די חאזעריי וואס דא טוט זיך, מען דארף פרעגן יעדעס מיידל צו זי זאל און צו זי באקומט די וועסט יעצט צו נישט, איך האלט נאך א זאך, איך האלט אז יעדעס מיידל זאל פרעגן דעם פרינציפעל ווען ביסטו געלעגן מיט דיין ווייב נעכטן? ביינאכט, צו צוויי טעג צוריק, צו פיר טעג צוריק, פונקט ווי ער איז בארעכטיגט צו וויסן פרייוועט זאכן פון א מיידל וואס האט גארנישט צו טון מיטן קמץ אלף אָ, פונקט אזוי פארשטיי איך אז דאס מיידל איז בארעכטיגט צו וויסן ווען ער באהעפט זיך מיט זיין ווייב, ווען ער וואוינט מיט איר, און ער זאל אויספרעגן פונקטליך וויאזוי זיי גייען אין בעט, און ווען וויפיל זענען אנגעטון, ווען זיי טוען זיך אויס, אלעס, און צו ס'איז ליכטיג, צו ס'איז טונקל. לעטס טאלק אבאוט איט. אנבעליוועבל דאס איז אזאלכע חאזערייען ס'איז אנבעליוועבל דאס פאסט אפילו פאר סאטמאר פאסט דאס נישט און שטעל דיר פאר ווער ס'טוט עס מסורת בית יעקב וואט ע דזשאוק וואס דא גייט פאר וואו ס'איז כמעט אזוי ווי אין סאטמאר דער יצחק שטערן פרעגט א בחור זאג מיר ווען דו רייבסט דיך אמאל אויס וואס קומט ארויס איטס ווייס וואס חזירים איך האב געהערט א טעיפ ווי איינער האט אים ריקארדעד און דאס דאס איז אונזערע מחנכים. און נאכדעם די גאנצע משמרת הצניעות האט אזוי געארבעט. יוסף דוד קרויס פלעגט אויספרעגן בחורים און פלעגט זאגן האסט א תאווה? און ער פלעגט געבן מעדיקעישאנס, רויטע פילן פלעגט ער געבן, רחמנא לצלן. דאס איז וואס דא איז פארגעגאנגען. פרעגט אויס בחורים, דאס איז פרייוועט זאכן, קיינער זאל נישט ענטפערן, אז איינער פרעגט דיך דאס, שפיי אים אין פנים, מען וועט דיך ארויסווארפן, דערשרעק דיך נישט. עטס דעטס די מאדזשאריטי. און חוץ פון דעם טאר מען נישט רעדן אזוי מיט בחורים ביקאויז זיי קענען גיין אין דזשעיל. עניוועי, דאס איז נאר געווען צוגעלייגט, ס'איז אביסל צו לאנג צוגעלייגט אבער כ'האב צוגעלייגט אביסל, אבער יעצט קומט א יסודות'דיגער שיעור אז אפילו ווען דו פרעגסט אויס דיין זון, דו זאגסט אים וועגן די פרייוועט פארטס פון דיין זון אדער פאר דיין טאכטער און דו פרעגסט אויס איז עניבאדי טאטשינג יו און זיי זאגן ניין, קען נאך מיינען ווייל זיי זענען דערשראקן, מען דארף גיין כסדר מיט קינדער צו א סייקאלעדזשיסט און סייקייטריסט עוורי פיו מאנטס פאר אן איוועליועישן, דעי שוד טריי טו געט איט אוט אוו דעם, און דעמאלטס זאל מען פארן סעיף, באט דאונט פארגעט נאכדעם דארף מען גיין צו די פאליס און אים איינזעצן, הועווער איז דואינג, סא יעצט קומט דער שיעור. קודם האב איך געוואלט זאגן אז מען קאלט אריין פון ארץ ישראל, וויאזוי וואלט געווען דער דין צו מען זאל אפערן הונדערט טויזענט דאלער פאר דעם בחור, זאג איך יענעם קודם כל קענסט מיך קיינמאל נישט פרעגן אזא שאלה, ווייל דאס הייסט. משבש תהליכי חקירה, זאג איך אין ארץ ישראל איז דאס א פארברעך, זאג איך דא איז מען אין אמעריקע איז די זעלבע פארברעך, און נאכדעם וויל איך דיר זאגן אז דאס יונגל מיטן טאטן קענען גיין זיצן פאר נעמען געלט ווייל אמאל האט מען דאס געקענט טוהן און היינט האט מען עס שוין אויפגעקלערט פאר די גאווערמענט וואס דא גייט פאר, איז במילא זאלסטו מיך אפילו אויף מיין טעלעפאן דאס נישט פרעגן ווייל מיין טעלעפאן איז ריקארדעד זיי קענען נאכגיין ווער דאס האט עס געקאלט, כאטשיג יעצט קומט עס אריין מיט די חסום מיט די פארשפארטע נאמבערס, ס'איז א מורא'דיגע פארברעך דאס צו טוהן. שטייסט וואס זיי ווילן יעצט אנהייבן? און נאכדעם פרעג איך יענעם וואס האב איך דערמיט? איך האב מיט דעם גארנישט, לאז מיך ארויס, איך בין נאר דער ניוז ריפארטער. נאכדעם זאגט מיר איינער אז זיי האבן נישט געגלייבט אז איך וועל מיך טרויען צו פארטשעפען מיט ירמי', ווייל ירמי' איז דאך א ברודער מיט שמואל, מיט שמואל טייטלבוים וואס ער איז דער גבאי פון זאליקא. איז זאג איך זיי, הער אויס, זאליקא האט מיך געלייגט אין חרם, דער טיפש, ער האט נישט געכאפט אז. דו קענסט נישט יענעם ארויסווארפן אינגאנצן, ס'איז געווען דא ליפא פרידמאן פלעגט רוידעפן די שווארצע, זיי האבן געהייסן שווארצע, דאס האט, איז ער געקומען מ'האט אים געזאגט ער זאל ארויסווארפן פון בית מדרש און די קינדער פון תלמוד תורה, זאגט ער עטס זענטס משוגע, כ'זאל זיי לאזן בויען מוסדות, כ'זאל נאך צוהעלפען, נאו וועי. משה הילער האט געדארפט חתונה מאכן, איז פיר אזייגער ווען די כלה גרייט זיך צו קומען צו די האל אין בית רחל, איז די האל צוגעשפארט, מ'האט שוין געמוזט כאפן עפעס א האל אימערזשענסי, דאס איז געווען ליפא, ער האט געהאט שכל יענעם צוצופ צוצופיקסן א שטיקל, נישט וואס דאס מעג מען על פי הלכה, אבער ער האט געוואוסט עד כאן, זאליקא דער זאליקא גאר ער האט מיך געלייגט אין חרם, יעצט פאר וועם האב איך מורא, פאר דיין חרם האב איך דאך נישט קיין מורא, סאו פארוואס האב איך יעצט פאר דיר מורא? דער איצעלע פימפ האט מיר געזאגט. אונז האבן מיר געהאט אן אסיפה מיט די רבנים, מ'האט געוואוסט, דעם טאג וואס מ'לייגט דיך אין חרם קומסטו ווי א דאגי אויף אלע פיר און דו בעטסט אלע רבנים איבער דו קושט זיי די שיך, און דו וועסט נאך אפילו זאגן אז די אלע מקוואות וואס כ'האב געזאגט איז פסול זענען אויך געווען כשר, די סאטמארע מקוה, די אלע וואס כ'האב גע'פסל'ט, די זומער מקוואות, פרעג איך איצלען וויאזוי האסטו געהאט אזא מין, האו דיד יו העוו סאטש א סטופיד קרעיזי איידיע, וואס האסטו געמיינט, איך שלאג מיך עפעס פאר שטותים, פאר נארישקייטן? איך שלאג מיך דאך פאר א זאך וואס. ס'איז די פיוטשער פון כלל ישראל, די קינדערלעך. פארוואס האסטו דאס געמיינט? געמיינט איך מוז וואוינען אין ווילימסבורג? מען מוז מיך ארויסטראגן פון ווילימסבורג אין בית הקברות? מען קען מיך ארויסטראגן פון דעיטאן אהייאו? מען קען אדער פון טעקסעס? דארט האב איך אבער געקויפט א הויז. וואו שטייט מען מוז וואוינען אין ווילימסבורג? אזעלכע נעראו מיינדעד משוגעים וואס דא איז דא? אנבעליוועבל! עניוועי, זיי האבן זיך אזוי איינגערעדט. סאו צו מאכן א לאנגע מעשה קורץ, איז געגאנגען זאלי קאהן האט מיטגעשטאנען מיט דעם שפיל. סאו וואס האב איך יעצט א פראבלעם מיט שמואל טייטלבוים? ער'ט מיך נישט אריינלאזן אין סאטמאר? איך דאווען עניוועי נישט דארט. ר' יצחק שטערן זאגט דאך אז איך דאווען בכלל נישט, ס'ליגט דאך מיין טלית און תפילין אין קליימער, סאו בין איך דאך אין קליימער אויך, סאו וואס? דאס דארפט עטס ענק אויסלערנען, שלאגטס נישט יעדן, ווייל וואן דעי יו גאנא געט איט בעק אין די פעיס. סאו האבן זיי געזאגט אז זיי האבן נישט געגלייבט, כ'על אנהייבן מיט ירמי' טייטלבוים, צו מיר ירמי' טייטלבוים, איי דאנט איווען נאו הו הי איז, הי דאזענט אפעיר, הי דאזענט, איי העוו נאטינג טו דו וויט הים. און זאלי קאהן אויך נישט, כ'האב מיט אים גארנישט. ווי האט דער קאשוי רב געזאגט? האט ער געזאגט אזא טייער ווארט? ער האט געזאגט דארטן פארן סיגוטער, האט זיך געוואלט איבערבעטן אויף דער עלטער, ער האט שוין געזען ער האט א ערד גערוך מיט זיינע אלע טרייפות, אפגעקאלט דעם קאשוי רב, ער וויל זיך איבערבעטן, האט דעם קאשוי רב געזאגט, איך האב מיך נישט מיט דעם וואס איבערצובעטן, ער האט נישט מיך באליידיגט, ער האט באליידיגט דעם אייבערשטן, ביים בית דין של מעלה האט מען זיך שוין מוזן פארגלייכן, ער, ער האט זיך פארגלייכן מיט דעם בית דין של מעלה, סא יעצט לאמיר גיין ווייטער.